א גוטן ערב שבת קודש פרשת בחיקותי, און ס'איז אויך ערב לג בעומר, האב איך געוואלט רעדן וועגן לג בעומר צוויי שיעורים, איין שיעור איז וויאזוי מען זאל אפהיטן די קינדער, ווייל ס'איז דאך נישט דא קיין חדר, קיין סקול אין ארץ ישראל, בכלל איז זייער א גרויסער יום טוב לג בעומר, און אויך די טאטעס וואס זיי פארן מיט די קינדער צום הייליגן ר' שמעון זאלן וויסן אז. פונקט אזוי ווי דארטן ליגט דער גרויסער תנא אלקי, זאלט איר וויסן ס'דרייט זיך דארט אויכעט דער סמך מם אליין, און ממילא זאלט איר וויסן אז מ'דארף אבאכט געבן די קינדער וועגן זנות און וועגן אלע אנדערע זאכן. דאס איז איין חלק פונעם שיעור, און נאך יעצט געב איך דעם שיעור וואס דער הייליגער טאג מיינט צו אונז און וואס דאס דארף ברענגען פאר אונז השפעות. לכבוד התנא אלקי רבן שמעון בר יוחאי לכבוד התנא אלקי רבן שמעון בר יוחאי לכבוד התנא אלקי רבן שמעון בר יוחאי קודם האב איך אים געוואלט זאגן איך וועל ענק מסביר זיין אז איך האב א גרויסן פראבלעם איך האב נישט ווי צו דאווענען איך דאווען אין עפעס אן אשכנזישע שול און דארט זאגט מען נישט קיין כתר נקדישך ונעריצך זאגט מען און אויך פסח ביינאכט זאגט מען נישט. ליל התקדש חג און די צווייטע נאכט זאגט מען נישט קיין הלל בציבור דער רמ"א ס'איז באקאנטע זאכן און אויכעט איר ווייסט מען הייבט אן קודם ברוך שאמר און נאכדעם זאגט מען הודו ס'איז אזוי באמת מיין הארץ בענקט נאך די אלע זאכן און איך פיל איך בין נעבעך אין גלות וועגן די סעיפטי פון די קינדער וויאזוי זאגט יוסף הצדיק כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה, על כל פנים, ס'דא נאך איין זאך וואס דאס טוט מיר מורא'דיג וויי, וואס דאס קען איך נישט האבן, וועגן די טשילדרען סעיפטי, און דאס איז אז איך קען נישט פארן אויף מירון, איך פלעג פארן אלע יארן אויף מירון, שוין דרייסיג פינף און דרייסיג יאר וואס איך פאר, פלעג נישט פארפעלן א מירון, איך האב מיטגענומען מיין בני בית, איך פלעג מיטנעמען די קינדער, יעדעס מאל אנדערע קינדערלעך, דארטן טוט זיך ביי רבי שמעון, אבער לג בעומר קען איך נישט פארן, ס'איז צו א גרויסער עולם, און די. וואס די דארף מיר געבן סעקיוריטי אויב מיר קענען זיי נישט, איך פלעג אלץ פארן אויף שבת ווען ס'איז זיך געפאלן זונטאג בין איך געפארן שוין פאר שבת און ס'איז זיך געפאלן דאנערשטאג בין איך געווען ביז נעקסטן שבת און ס'איז זיך געפאלן אינמיטן די וואך בין איך געזעסן דארט א גאנצע וואך, למעשה טוט עס מיר מורא'דיג וויי, ס'איז א מורא'דיגע בענקעניש צו פארן אויף מירון. נאר אז מען קען נישט קען מען נישט. על כל פנים, ס'דא, כ'האב א חבר, א ידיד מיינער, ער הייסט הרב ר' שלום יודא גראס, ער האט זיך מוסר נפש געווען דא אין אמעריקע אז די שחיטה זאל זיין כשר, אמאל איז מען געקומען אריין אין דעם בית השחיטה מיט א גאן, מ'האט אים געוואלט שיסן, איז צוגעגאנגען צו אים א שוחט, זאגט, גיי באהאלט דיך אויבן אין די הייך, ווייל ווען נישט גייסטו נישט ארויס פון דא א לעבעדיגער, זיך באהאלטן. נאכדעם איז ער אוועק געפארן אויף ארץ ישראל, ברוך השם חתונה געמאכט קינדער, האט אייניקלעך, מאכט שוין באלד חתונה אור אייניקלעך. דער רבי שלום יודא גראס זיצט נישט ליידיג אין ארץ ישראל, און ער האט געעפענט א מוסד וועגן רבי שמעון בן יוחאי, מען דרוקט זוהר'ס אומזינסט איבער די גאנצע וועלט, מען האט עס, אז ער איז געווען דער ערשטער וואס האט צושניטן דעם חק לישראל יעדע סדרה עקסטער, און מען האט עס ארויפגעלייגט אויף אלע באסעס. יונגעלייט, זענען געפארן צו די ארבעט א שעה צו א האלבע שעה זאלן זיי קענען לערנען דעם חק גאר מורא'דיג און טוהן אינטערעסאנטע זאכן אז ער זאל קענען מזכה זיין דעם רבים. על כל פנים, דער רב רבי שלום יהודה גראס איז פארקאכט אין דעם זוהר, ער איז ארום געפארן צו אלע בעלי מקובלים און אלע האבן אים געזאגט אז דאס ענין פון זאגן זוהר איז זייער וויכטיג, כאטשיג מען פארשטייט עס נישט, ס'מאכט אז ס'זאל נישט זיין חלילה קיין מלחמות אויף כלל ישראל, הרב אשלג דער ספר הסולם האט געשריגן דעמאלטס ווען ס'האט אויסגעבראכן די וועלט מלחמה אז מען מוז מפרסם זיין דעם זוהר ווען נישט וועט חלילה גאנץ ארץ ישראל אויך אומקומען און מ'איז געגאנגען און מען האט ער האט געדרוקט דעם זוהר אויף לשון קודש אז יעדער יונגל קען פארשטיין אוודאי די סודות קען מען נישט פארשטיין דאס פארשטייט מען נישט אפילו ווען ס'איז געדרוקט אויף לשון קודש, אבער ס'איז א מורא'דיגע זאך, מ'האט דאס געדרוקט, און דעמאלטס ווען ער האט געענדיגט דעם דרוקן דעם זוהר מיט די תיקוני זוהר, האט היטלער געהאט א מפלה, האט ער דאס געשריבן, כ'האב ענק געזאגט די גאנצע צייט, אז מ'דארף מפרסם זיין דעם זוהר און זאגן זוהר, און דער וואס ס'קען לערנען זוהר, טון א שיעור יעדע וואך צו ענדיגן דעם זוהר, ס'איז נישט אזוי שווער, ווייל נישט יעדע וואך איז דא א לאנגע פרשה, פנחס. דא געוויסע אויסנאם פרשות, אין דער זוהר שטייט אויכעט בספרא דא יפקון מן גלותא, פון דעם מיט דעם ספר הזוהר, דעם כח פון דעם זוהר, עט מען אויסגעלייזט ווערן פונעם גלות. ס'שטייט אין די גמרא מסכת שבת דף קל"ח עמוד ב' שטייט תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, ווען די הייליגע חכמים זענען אריין געקומען אין כרם פון יבנה. אונז ווייס מיר אז די גמרא זאגט אין מסכת ברכות דף ס"ג עמוד בית זאגט די גמרא פארוואס הייסט עס כרם ביבנה כרם הייסט עס ווייל ס'זיצן דארטן תלמידי חכמים שורות שורות, און יעדער הערט אויס די דברי תורה. פונקט אזוי ווי אז מען פלאנצט אן א וויינגארטן, ווער ס'האט שוין געזען ווייסט, מען פלאנצט עס אן שורות ווייל מען מוז כסדר קענען דורכגיין, מען זאל פאררעכטן די צווייגן און אזוי ווייטער, איז ממילא איז עס גראד, און אזוי זעען אויס אין בעסמעדריש די בענק. און אויך אין ירושלמי מסכת ברכות דארטן אין דף ס"ג איז ער אויך מסביר אז כרם מיינט נישט ממש א וויינגארטן, נאר כרם מיינט, א בית מדרש ווי די תלמידי חכמים זיצן און לערנען. יעצט די הייליגע חכמים זענען אריינגעקומען אין דעם כרם ביבנה אין דעם שול און זיי האבן געזאגט עתידה תורה שתשתכח מישראל, די תורה וועט פארגעסן ווערן פון די אידן, שנאמר ווייל ס'שטייט הנה ימים באים נאם השם, דער אייבערשטער זאגט ס'וועט קומען טעג והשלחתי רעב בארץ, א הונגער אויף די וועלט, לא רעב ללחם, מ'וועט נישט זיין הונגעריג אויף ברויט, ולא צמא למים, מ'וועט נישט זיין הונגעריג אויף וואסער, כי אם לשמוע את דבר השם, נאר אז מ'זאל וועלן הערן דעם דבר השם. בקיצור, זאגט ווייטער די גמרא, תניא האמיר געלערנט ר' שמעון בן יוחאי אומר, ר' שמעון בן יוחאי זאגט, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, חס ושלום ס'זאל נישט פאר ס'וועט נישט פארגעסן ווערן די תורה פון די אידן שנאמר ווייל ס'שטייט כי לא תשכח מפי זרעו, איז רבי שמעון געבט א הבטחה אז ס'וועט נישט פארגעסן ווערן די תורה פון די אידן. יעצט ס'דא סיי פון תפארת שלמה און סיי פון רבי נחמן פון ברסלב, רבי נחמן זאגט עס אין איינע פון די תורות און מ'האט גענומען איינער האט אויסגעקריצט די גאנצע תורה און עס ארויפגעלייגט אין מירון אויף א גרויסן שטיין. און אינעווענדיג אין די מערה ביי רבי שמעון, וואס זאגן זיי? אז די אותיות כי לא תשכח מפי זרעו, די סופי תיבות, איז יוחאי. יוחאי איז געווען רבי שמעון בן יוחאי'ס טאטע, און ס'איז לא תשכח מפי זרעו פון די קינדער פון יוחאי וועט עס נישט פארגעסן ווערן אין זכות פונעם הייליגן תנא רבי שמעון. יעצט, רבי שמעון בן יוחאי איז געווען די זעלבע שורש נשמה ווי משה רבינו רעיא מהימנא, און די הייליגע תורה וואס משה רבינו האט אונז געברענגט דאס, כדי ס'זאל נישט פארגעסן ווערן, קומט צו דער זכות פון רבי שמעון בן יוחאי וואס ער העלפט פאר יעדן מענטש וואס ער וויל זיך האלטן אין די וועגן פון די תורה, אז ער זאל קענען זיך דורך דעם האלטן אין די וועגן פון די תורה, אין זוהר במדבר. דף קכ"ד עמוד ב' שטייט בזכות ספרא דא יפקון מן גלותא, אין זכות פונעם הייליגן זוהר מ'וועט אויסגעלייזט ווערן פון גלות. יעצט די ראשי תיבות פון רגליו חסידיו ישמור איז באטרעפט זוהר, ר' ח' מיט י' איז באטרעפט זוהר, ווייל די עיקר שמירה דארף א מענטש האבן אז ער זאל האבן א שייכות מיט די תורה און ער זאל חלילה נישט זיך פארגעסן, ווי ער געהערט און אז ער איז א חלק פון כלל ישראל. רבי שמעון בן יוחאי האט אויכעט געמאכט מורא'דיגע ניסים אז די וועלט זאל האבן א קיום, אין זוהר אין די אין די השמטות אין זוהר דף ק"ה, דאס איז אין פרשת וירא, שטייט אזוי, זימנא חדא, איין טאג נפק רבי שמעון וחזה עלמא דחשך, רבי שמעון בן יוחאי איז ארויס אין די גאס און ער האט געזעהן אז די וועלט איז חושך, ואפל, און ס'איז פארנעפלט.

ער געווען אַזוי גרויס ווי אַ ריזיגער באַרג, ואפיק תלתין שלהבת דנורא מפומיה, ער האָט אַרויסגעלאָזט דריי פונקען פייער פון זיין מויל. אמר ליה רב שמעון האָט אים רב שמעון געזאָגט, מה את בעית למעבד, וואָס טוסטו דאָ? אמר ליה האָט ער געזאָגט, בעינא למחרביה לעלמא, איך וויל.

יוד, יוד איז צוואַנציק, און צוויי מאל היי איז דרייסיג. אמר ליה רבי שמעון, האט רבי שמעון אים געזאגט, במטו מינך, איך בעט דיך שיינערהייט, זיל קמי קודשא בריך הוא, גיי צום אייבערשטן, ואימא ליה, זאג אים, בר יוחאי שכיח בארעא, בר יוחאי איז דא אויף די וועלט, בר יוחאי איז אזוי ווי דרייסיג צדיקים, אזל ההוא מלאכא קמי קודשא בריך הוא, גייט דער מלאך צו צום אייבערשטן, ואמר ליה, און ער זאגט אים, מרא דעלמא, רבונו של עולם, גלי קמך. ס'איז אַנטפלעקט פאַר דיר מה דאמר לך ר' שמעון בן יחאי, וואָס ר' שמעון בן יחאי האָט דיר באַפוילן? זעט אויס דער מלאך האָט מורא געהאַט צו זאָגן פאַרן הייליגן באַשעפער, ר' שמעון האָט זיך געזאָגט, איך בין דאָ אויף דער וועלט, האָט ער געזאָגט, דו ווייסט דאָך וואָס ער האָט מיר געזאָגט, אמר ליה קודשא בריך הוא, זאָגט דער אייבישטער, זיל אחריבה לעלמא, גיי מאַך חרוב די וועלט, ולא תשגיח בבר יחאי, קוק נישט אויף בר יחאי. שוין, קומט דער מלאך צוריק כד אתא, ווען ער צוריק געקומען חזא רבי שמעון למלאך, זעהט ער דעם מלאך, אמר ליה האט ער אים געזאגט, זאלסט וויסן דער אייבערשטער האט מיך צוריק געשיקט און ער האט געזאגט איך זאל נישט קוקן אויף דיר, אמר ליה האט ער אים געזאגט, אי לא תיזיל, אז דו וועסט נישט צוריק גיין אין הימל, גזרנא עלך וועל איך אויף דיר גוזר זיין, דלא תיעול לשמיא, זאלסט אינגאנצן נישט קענען מער ארויף גיין אין הימל, ותהא באתר דעזא ועזאל, דיך פארווארפן. דארטן וואו עזא ועזאל, ס'איז געווען די בני מלאכים, זענען אראפגעקומען, זיי האבן געזען די בנות הארץ, געווען עזא ועזאל, זענען פארקראכן אביסל, און זענען געבליבן אונטער די הרי חושך. וכד תיעול קמי קודשא בריך הוא, און ווען דו וועסט קומען פארן אייבערשטן, אימא ליה זאג אים אזוי, אי לית תלתין זכאין בעלמא אויב ס'איז נישט דא קיין דרייסיג צדיקים להוי עשרים, איז עס גוט מיט צוואנציג אויך, דהכי כתיב, דהכי כתיב, אזוי האט געשרייט שטייט דאך אין די תורה, לא אעשה בעבור העשרים.

דהכי כתיב על פי שניים עדים יקום דבר, די צוויי עדות זאגן עדות דעמאלטס האט דאס א קיום, ואין דבר אלא עולם דכתיב ווייל ס'שטייט בדבר ה' שמים נעשו, זאגט ער ווייטער דער רבי שמעון פארן מלאך ואי לית תרין אז עס איז נישט דא קיין צוויי הא אית חד איינער איז דאך דא ואנא הוא דכתיב וצדיק יסוד עולם. בהאי שעתא דעמאלטס צייט קול משמיא נפל איז ארויסגעקומען א קול פון הימל ואמר האט געזאגט זכאה חולקך ר' שמעון וואויל איז דיין חלק ר' שמעון דקודשא בריך הוא גזר לעילא דער אייבערשטער מאכט גזירות פון הימל ואת מבטל לתתא דו ביסט דא אונטן מבטל די גזירות.

דער הייליגער זוהר. האמיר דא א גרויסע מחלוקת אין די גמרא צו ווען ס'וועט קומען די צייט פון אחרית הימים אזוי ווי אונז זעמיר דא אין די לעצטיגע דורות שוין צו ס'איז נשתכח תורה מישראל צו ס'איז נישט, די חכמינו בכרם ביבנה זאגן ס'איז נשתכח תורה מישראל, קומט רבי שמעון און ער זאגט ס'איז לא נשתכח תורה מישראל, דארף מען אנהייבן צו פארשטיין וואס איז די מחלוקת און וואס זאגט רבי שמעון. און פארוואס זאגט ער אנדערש פון זיי? דער תירוץ איז אזוי, כ'האב ענק שוין געזאגט אסאך מאל. ס'דא, א פילאזאף קומט אריין אין א צימער און ער זעהט א גלעזל איז העלפט אנגעפילט און העלפט ליידיג. איינער וועט קוקן דערויף וועט ער זאגן קוק, ס'העלפט פיל. דער אנדערע וועט קוקן דערויף וועט ער זאגן עה, ס'העלפט ליידיג. פארוואס זאגט איינער העלפט פיל און איינער העלפט ליידיג? ווייל דער וואס ס'זאגט העלפט פיל, קוקט אויפן גוטסקייט אז ס'איז נאך דא עפעס צו טרינקען. דער וואס ס'זאגט העלפט ליידיג קוקט אוי ס'איז שוין נישט דא די יענע חלק. יעצט, א מענטש דארף אייביג מלמד זיין לכף זכות, הווי דן את כל אדם לכף זכות. יעצט, ס'איז דא נאך זייער א וויכטיגע נקודה וואס מ'מוז וויסן. ס'איז דא א פסוק כי לא ידח ממנו נדח, קיין שום איד וועט נישט פארפאלן גיין. נישט נאר קיין שום איד נישט נאר אפילו די גוים גייען אויך נישט פארפאלן גיין. די גרעסטע רשעים, די גרעסטע וואס האבן אנגעטון צרות פאר כלל ישראל גייען נישט פארפאלן, דער אייבערשטער האט א סיסטעם וויאזוי ער טוט דאס, צוריק לייגן יעדע זאך אין זיין שורש, איינעם דויערט עס לענגער איינעם שנעלער, ס'איז דא די יחידה שבנפש פון א איד וואס קען נישט נפגם ווערן, ער קען עובר זיין אויף כל עבירות שבתורה, אבער די יחידה שבנפש קען ער זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, און די זעלבע ביי די גוים אויכעט, ס'שטייט אין פסוק. תמחה זכר עמלק מתחת השמים. פון דעסטוועגן דאך לערנט אונז די גמרא, המן איז געווען זרע פון עמלק, און מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, זענען גאר געווען גרויסע תלמידי חכמים אין בני ברק. וויאזוי דער אייבישטער איז מברר זיינע ניצוצין דאס וועט מען קיינמאל אונז נישט פארשטיין יעצט אין די גמרא. על פי הלכה מוז אלעס האבן א פלאץ. די גמרא זאגט אסאך מאל תיובתא דרב תיובתא, מ'האט אים אפגעפרעגט, ס'קען נישט זיין אז ס'זאל נישט זיין אויפן זעלבן גלייכגעוויכט, אזוי געזאגט מוז זיין אזוי, אזוי אזוי. אין קבלה וועסטו קיינמאל נישט טרעפן קיין קשיות, פרעג נישט קיין קשיות דארט שטייט אזוי און דארט אזוי, ווייל דאס איז אלעס העכערע עולמות, אין העכערע עולמות טרעפט יעדע זאך איר פלאץ, ווי העכער מ'גייט אלץ מער. קען זיין סתירות מיניה וביה, יעדע זאך האט א תירוץ ווייל ס'קומט פון אן אנדערן מקור וכדומה. יעצט ר' שמעון בן יוחאי שטייט ווערט געברענגט אין די ספרים אז ער האט אויך געדארפט זיין פון די עשרה הרוגי מלכות. ס'ווערט געברענגט אין תפארת שלמה די דרשות אויף לג בעומר זאגט ער אזוי והנה יש בחינת צדיקים קדושים ס'דא. בחינות פון צדיקים הייליגע אשר כל עליותם זייער גאנצע עליה איז בסוד מסירת נפש בהיותם בחיים היא רק על ידי מסירת נפש להריגה על קידוש השם זייער גאנצע לעבן איז נאר מוסר נפש זיין זיך כסדר געהארגעט צו ווערן פארן הייליגן באשעפער'ס נאמען כמו רבי עקיבא וחבריו עשרה הרוגי מלכות והיותם מבחינת הפחד, והיותם בבחינת הפחד, זיי זענען פון פחד פון יראה. די גמרא על רבי עקיבא, די גמרא זאגט מ'האט געזען די מעשה פון רבי עקיבא, האבן די די מלאכים געשריגן רבונו של עולם זו תורה וזו שכרה, דער אייבערשטער זאגט שתוק, זייט שטיל, כך עלה במחשבה, דאס מיינט מען, מחשבה, דאס איז בבחינת חכמה, אזוי שטייט אין כתבי ארי, כי רבי עקיבא וחבריו. הוכרחו למסור נפשם בסוד מסירת נפש, זיי האבן זיך מחיוב געווען מיט מוסר זיין מיט מסירת נפש לתיקון העולם, כי לכך נקראו הרוגי מלכות, וועגן דעם הייסן זיי הרוגי מלכות, מען מיינט ווייל דער מלכות האט זיי געהארגעט, זאגט ער ניין, דער תפארת שלמה זאגט הרוגי מלכות מיינט, זיי האבן זיך געהארגעט פארן אייבערשטנ'ס וועגן, דער אייבערשטער איז דער מלך מלכי המלכים, און פאר זיין מלכות האבן זיי זיך געהארגעט. וזה ענין ר' עקיבא. כמו שאמר כל ימי הייתי מצטער, רבי עקיבא האט געזאגט, תלמידים האבן געפרעגט, רבי, מען רייבט דאך פון דיר די הויט, און דו זאגסט גארנישט, זאגט ער, כל ימי אלץ האב איך מיך מצער געווען איך זאל צוקומען צו די מדריגה פון קענען אויסגיין פארן אייבערשטן, און יעצט אז עס איז געקומען צו מיר די גרויסע זאך, זאל איך עס נישט מקיים זיין? יעצט, אין פסוק שטייט, ונקדשתי בתוך בני ישראל, דאס איז אין פרשת אמור, זאגט דארטן רשי, מוסר עצמך, מקדש את שמי. ס'איז נישט נאר א ענין וואס דו דארפסט מקדש זיין דעם אייבערשטנ'ס נאמען סתם אזוי, גיין אנגעטון ווי א תלמיד חכם, זיך אויפפירן ווי אן ערליכער איד, נאר דו מוזט דיך אויכעט מוסר נפש זיין, אזוי זאגט רשי אין פרשת אמור, מוסר עצמך ומקדש שמי, זאלסט דיך מוסר נפש זיין און הייליגן מיין נאמען. דאס איז איין חלק פון צדיקים. אמנם זאגט ער יש צדיקים מבחינת חסדים, פון זיי זענען פון מבחינת חסדים. כמו שכתב ר' שמעון בן יחאי, ר' שמעון בן יחאי זאגט אז די צדיקים איז דא הם הליכות דרכם בקודש קדשים, זיי גייען די גאנצע צייט אין קודש קדשים, עד האהבה מעלה מעלה, זיי קומען אן צו די ליבשאפט פון אייבערשטן אויף די העכסטע מדריגה, עד כלות הנפש בדביקות, זיי גייען אויך אויס פארן אייבערשטן, אבער די צדיקים מחמת אהבה גייען זיי אויס פארן אייבערשטן, די פריעריגע צדיקים גייען מחמת יראה, פחד, די צדיקים גייען מחמת אהבה, וזה יאמר הכתוב כי עזה כמות אהבה, במעלת האהבה היא גם כן מסירת נפש, ס'איז די זעלבע מסירת נפש כמו המות, ווייל די אהבה, כי עזה כמות אהבה, די אהבה איז אזוי שטארק, מ'וויל אויסגיין,

מיין הייליגער זוהר מיט אראפברענגען די אהבה צום אייבערשטן אויף אזא מין אופן אז ס'וועט זיין נאך גרעסער ווי די עשרה הרוגי מלכות און רבי עקיבא וחבריו, ס'וועט זיין אסאך גרעסער ווייל דו קענסט בלייבן לעבן אויכעט, און ממילא איז רבי שמעון בר יוחאי נישט געווען פון די עשרה הרוגי מלכות ווייל ער האט אראפגעברענגט דעם זוהר. על כל פנים, דער זוהר. איז דער שליסל פונעם קיום העולם, פון יעדע זאך איז דער זוהר די שליסל, מען זינגט הלא המה יורוך ומוריך, דער זוהר הקדוש לערנט דיין רבי'ן, ער זאל קענען זיין אן ערליכער איד, ער האט אויסגעלערנט אלע תלמידי בעל שם, אויפן שער בלאט פונעם זוהר שטייט, ספר הזוהר איז איינער פון די גרויסע תלמידי בעל שם האבן געטייטשט, ס'איז דער לעכטיגער ספר.

שטייט אין די ספרים, זיי האבן געוואוסט אז זיי האבן נישט קיין טאטע און קיין מאמע, משה רבינו האט זיי דאס נישט געדארפט זאגן, נאר הודך דאס איז די תורת הקבלה, ס'איז די הוד, די שיינקייט, האבן די מלאכים געזאגט תנה הודך על השמים, געב דאס פאר אונז, מילא דו גייסט אראפגעבן די אלע גשמיות'דיגע זאכן אויף די וועלט פארשטיי איך, אבער ווי גייסטו זיי אויסזאגן סודות התורה? איז משה רבינו האט עס גע'גנב'עט, אזוי ווערט געברענגט אין מדרש, פשוט ער האט גענומען און האט עס גע'גנב'עט פון זיי, זיי האבן נישט געזען, זיי האבן זיך פארקוקט, ער האט עס אריינגעלייגט און ער האט עס אראפגעברענגט. און דאס איז די טייטש עלית למרום שבית שבי, שבי איז שמעון בן יוחאי, דו האסט געגעבן א כאפ דעם רבי שמעון בן יוחאי מיטן גאנצן זוהר און דו האסט אים אראפגעברענגט דא. די שיינקייט פון די תורה איז נישט אז מען זאל בלייבן מיט נגלות התורה, נאר מען זאל צוקומען סוף כל סוף צו נסתר. דער אייבישטער תובע ביי יעדן לויט זיין השגה, נסתר אויך, וועגן דעם יעצט איז ספירת הוד, לג בעומר איז הוד, דאס איז די שיינקייט פון די קבלה, ר' שמעון בן יוחאי איז הוד שבהוד, דאס איז די גרעסטע סודות פון די תורה וואס מען האט אראפגעברענגט, וואס דורך דעם קען מען ממתיק זיין אלע דינים, מיט דעם קען מען בלייבן לעבן אויף קידוש השם און אזוי ווייטער. יעצט, צו מקשר זיין זיך צו ר' שמעון און צו זיין זוהר מוז מען נישט פארן אויף מירון, מען מוז נישט. מען האט געפרעגט אמאל רבי שלום יוסף אלישיב, א בחור האט אים געפרעגט צו ער זאל פארן אויף מירון ס'איז דאך סאך ביטול תורה אבער ווי נישט וואס פארט מען צו א צדיק האט רב אלישיב געזאגט איך בין קיינמאל אין מירון ניט געווען איך ווייס אפילו נישט ווי ס'זעהט אויס און דער בחור האט אים אנגעקוקט עפעס אזוי אויף מירון ביסטו נישט געווען זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת ווען איך וויל זיך מקשר זיין צו ר' שמעונ'ען דארף איך ניט פארן קיין מירון איך נעם ארויס א גמרא און איך הייב אן א מעשה פון ר' שמעון א מימרא ר' שמעון איז פיל אין גאנץ ש"ס. דאס איז די עכטע התקשרות. דאס וואס דו פארסט צום ציון, דאס איז געפארן. ס'איז זייער פיין, אבער דאס איז נאר א געפארעכטס. מיט דעם בארואיג איך מיך זייער אסאך אז איך קען נישט זיין אין מירון ביי רבי שמעון'ן, ווייל אין די צייט וואס יעדער איז דארט, זיץ איך אינדערהיים און איך זאג זוהר אביסל, איך לערן אביסל זוהר, און איך בין זיך מקשר מיט רבי שמעון'ן. דאס התקשרות צום צדיק דורך לערנען זיין ספר. איז אסאך העכער ווי צו פארן צום ציון. כ'על ענק זאגן למשל מען זאל פארשטיין. ווען א פרוי למשל איז א נידה איז דא א דין אין שולחן ערוך אז זיי טארן זיך נישט אנרירן איינער דעם אנדערן און אפילו די קליידער וואס זענען אנגעטון אויף די פרוי למשל טאר דער מאן דאס נישט אנרירן. יעצט ס'איז אויך דא א דין אין שולחן ערוך אז דער מאן און די פרוי. טארן נישט זיצן אויף איין באנק, כאטשיג ס'איז א לאנגע באנק, טאמער ס'איז נישט מחובר צו די וואנט, און דורך דעם וואס ער זעצט זיך ארויף קען ער עס אביסל ריקן, הייסט עס ווי ער ריקט זיין ווייב. ס'מוז זיין מחובר אדער צו די וואנט אדער צו די ערד. אויסער אז ס'זיצט א מענטש צווישן זיי, דעמאלטס מעג. יעצט לאמיר קודם גיין שטאט. דו גייסט אין אן עראפלאן, דו פארסט, זעצט זיך לעבן דיר א פרוי, דו באמפסט אריין, יעדעס מאל דו באמפסט אריין איז עס קריבות, פון גילוי עריות ס'איז קריבות, פון א לאו שיש בו כרת, און יעדעס מאל זאגט מען אנטשולדיגט, מ'איז שוין צוגעוואוינט, מ'זאגט שוין נישט אויך, און ס'איז א מחיה. יעצט, מ'פארט אויכעט אויף מירון, פארט מען אביסל טיולים אויכעט, על פי הלכה טאר מען נישט פארן אויף טיולים ווען די פרוי איז א נידה, נאר טאמער ס'איז א צורך, דעמאלטס מעג מען, און דעמאלטס דארף מען אויך אבאכט געבן מ'זאל נישט אנרירן איינער דעם אנדערן אפילו די קלייד, סאו. ווען דו פארסט מיטן פליגער האו דאז איט ווארק? דו זעצט אן אנדערן מאן אדער אן אנדערע פרוי צווישן דיר און דיין פרוי? זיכער אז נישט! סאו האסט א סיריעס פראבלעם. יעצט, א פרוי זאל נישט גיין אין א בית החיים, דאס זאגט אן דער ווילנער גאון אין א בריוו. ס'איז דא א באקאנטע בריוו וואס דער ווילנער גאון ווען ער איז געפארן אויף ארץ ישראל שרייבט ער פאר זיין מאמען און פאר זיין ווייב און זיינע טעכטער זאלן חס ושלום נישט גיין אין א בית החיים ווייל אין א בית החיים איז פיל מיט חיצונים. מען האט געפרעגט אמאל א איד האט געוואלט גיין אין בית החיים צו זיין זיידן האט ער געפרעגט רבי יענקעלע פשעווארסקער רבי'ן צו ער זאל גיין זאגט ער אים ניין זאגט ער אבער ס'איז דאך א זיידע איך בין נישט געווען זאגט ער ווייסטו וואס גיי און זאג נאר איין קעפיטל תהילים פרעגט ער וועלעכס קעפיטל זאל איך זאגן האט ער געזאגט זאלסט זאגן קעפיטל קי"ז די קלענסטע קעפיטל וואס איז דא. ס'איז דא צוויי פסוקים, הללו את השם כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת השם לעולם הללוקה. מענטשן האבן זיך אייביג מרחק געווען פון גיין אין בית החיים'ס ווייל ס'שטייט אין אלע קבלה ספרים אז ווען א מאן איז א בעל קרי צו אפילו ער איז נישט אפגעהיטן געהעריג מיט שמירת הברית און ער קומט אריין אין א בית החיים איז אלע חיצונים שפרינגען אויף אים און זיי טרייען אים מטמא צו זיין זיי גייען אים נאך. דאס איז דער רוח פון נבות היזרעאלי. יעצט, ווען א פרוי איז א נידה, טאר זי נישט גיין אין א בית החיים. ווען א פרוי איז א נידה, איז דא א גאנצע מחלוקת אין שלחן ערוך מגן אברהם אין אורח חיים סימן פ ח, סעיף קטן ג, צו זי זאל יא גיין אין א בית מדרש צו נישט. יעצט, זאגט דער מגן אברהם אז אפילו ס'איז דא פלעצער וואו מ'גייט נישט אלס נידה, נאך א לידה זאל זי יא גיין אין שול ווייל זי דארף דארטן זאגן ברכת הגומל, וויאזוי זי זאגט ברכת הגומל איז דא אין פרי מגדים אין סימן רי ט און אין אנדערע אחרונים אין אליה רבה, אז ווען דער מאן איז עולה ביי ברכו את השם המבורך האט ער אין זין מוציא צו זיין די פרוי און זי זאגט נאך אמן ממילא איז אלעס גוט. יעצט איז דא אנדערע אחרונים וואס זיי זאגן אז וויבאלד דער מאן קויפט דאך אן עליה און פארוואס דארף די פרוי קומען אין בית מדרש און זאל זאגן ברכת הגומל ווייל זי איז באמת שולדיג נאך א לידה דארף זי דאך ברענגען א קרבן און אזוי ווי דער מאן באצאלט פאר די עליה הייסט דאס אזוי ווי ער האט געברענגט א קרבן ס'דא אסאך אחרונים וואס יעדער זאגט זיך זיין וועג וויאזוי דאס ארבעט. אינטערעסאנט אז איך האב אמאל געדאווענט ביי די מלאכים, געווען א יולדת.
און זי געווען אין די ווייבער שול, און ווען דער מאן האט עולה געווען, נאכדעם ווען ער האט גענדיגט עולה צו זיין און ער האט געזאגט די ברכה אשר נתן, האט די פרוי אריין געשריגן פון די ווייבער שול, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב, און די מענער האבן צוריק געשריגן מי שגמלך כל טוב, און פארטיג. כ'האב געהערט אז ס'איז דא מנהגים אין ירושלים אז מ'קומט אהיים צו די יולדת אזוי ווי מ'קומט אהיים ביי אונז מ'זאל זי זאל הערן ברכו קומט מען צו די יולדת, און די יולדת שרייט אויס הויעך די ברכת הגומל. יעצט צי דאס איז צניעות'דיג צי נישט, דאס דארף מען, ווי מען זאגט, דורכארבעטן, אבער על כל פנים, ס'איז דא אזאלכע מנהגים. איז למעשה האט יעדער א וועג וויאזוי א פרוי גייט אין שול, יעצט צי זי מעג גיין אין א בית החיים צי נישט, קען מען אביסל ארומרעדן. די פרויען זענען זיך נוהג אז מען גייט נישט אין א בית החיים ווען זיי זעען דם, אזוי זאגט דער פתחי תשובה אין סימן קצ ה סעיף קטן י ט, און דער חכמת אדם כלל ג' סעיף קטן ל ח. יעצט ווען זי איז בימי ליבונה זי זעהט שוין נישט קיין דם אבער זי האט זיך נישט גע'טובל'ט, איז זאגט דער חיי אדם אין כלל ג' סעיף קטן ל ח, און ס'ווערט צוגעברענגט אין משנה ברורה סימן פ ח סעיף קטן ז,

דאס איז אין פרק שלום ואם, סעיף קטן ח', זאגט ער, אונז ווייס מיר אז ס'איז דא, דער ריבש אין סימן תק ב ברענגט צו בשם הרמבן, און דער פתחי תשובה ברענגט עס אין יורה דעה סימן קפ ג סעיף קטן ו, און דער אלף המגן ברענגט עס אין סימן תר ו סעיף קטן ט ז, דארטן רעדט מען. וועגן מיידלעך מעגן זיך טובל'ען צו נישט, דאס וואס כ'האב געזאגט דא ווען מ'מאכט די אלע מקוואות, ווער גיט אבאכט אז מיידלעך זאלן זיך נישט טובל'ען? ווייל אויב ס'איז נסתלק ממנו איסור החמור פון כריתות, איז דאך נאר דא א לאו אז א פנויה זאל נישט מזנה זיין, איז במילא אויפ'ן לאו פון לא יהיה קדשה, האט זי נישט אזוי מורא, ברענגט דער ריבש אין סימן תוו ק בית בשם הרמבם, און ס'ווערט צוגעברענגט אין פתחי תשובה אין יורה דעה סימן ק פ ג סעיף קטן ו, און דער אלף המגן ברענגט עס אין הלכות יום הכיפורים אין סימן תוו ר ו סעיף קטן ט ז, אז א מיידל זאל זיך נישט טובל'ען, און אוודאי נישט א גרושה אויך נישט. און אן אלמנה אויך נישט. דארט רעדט זיך ארום צו ערב יום כיפור מעג מען יא צו נישט. על כל פנים, איז זאגט דער ספר שלחן מלכים און וואס צו טון א מיידל וואס זי וויל גיין אין א בית החיים, למשל צו אירע עלטערן צו כדומה, זאגט ער אז מסתמא וועט מען יא מעגן, ווייל. איז נישט הארבער פון. קדושת בית הכנסת. וואס בימי ליבונה האט מען מתיר געווען לויט אסאך אחרונים. זאגט ער לויט דעם קומט אויס אז בשעת ווען זי זעהט ממש דם וועט זי אויך נישט טארן גיין אפילו א מיידל און א גרושה און אן אלמנה. אין א בית החיים. אין בית ברוך דאס איז אויף הלכות אבילות. אין כלל ג' סעיף קטן לח ברענגט ער פונעם לקט הקמח. אז ביי צורך גדול, למשל ס'איז דא א לוויה צו כדומה, מעג מען יא, אפילו איינע וואס האט די וסת. יעצט, אין ספר שאלות ותשובות קב חיים פון דעם זעלבן מחבר פון קצה המטה אויף מטה אפרים אין סימן צדיק ב' זאגט ער דארטן אז טאמער א פרוי וואס איז א נידה איז עוסק אין מאכן א טהרה איז עס א סכנה זאל נישט שטארבן חלילה און ער ברענגט צו דאס וואס דער מגן אברהם ברענגט אז מען זאל נישט אריינגיין אין א בית החיים ווי אזוי לאנג מען האט זיך נישט געטובלט. יעצט אין באר הייטב דארטן אין סימן תוו ק נון ט סעיף קטן ט ו ברענגט בשם אריזל אז אפילו א מאן וואס האט זיך נישט געטובלט צו קרי זאל חלילה נישט גיין אין בית החיים ווייל די חיצונים וועלן זיך אנכאפן אין אים און ממילא טאר א פרוי אויך נישט גיין ווייל די חיצונים קענען זיך אין איר אויך אנכאפן. איז אין שאלות ותשובות ספר דודאי השדה זאגט ער. וויבאלד די עיקר טעם פארוואס מען טאר נישט גיין איז דאך על פי הארי וועגן די חיצונים, ממילא איז זייער נישט גלייך צו גיין אין א בית החיים נאר ווען מען ברויך האבן לצורך מצוות הלוית המת, אדער אז מען גייט אמאל מתפלל זיין אויף קברי צדיקים אין די זמנים וואס ס'שטייט. אין שולחן ערוך, אזוי ווי תשעה באב צו ערב ראש השנה און יום כיפור. יעצט אין ספר אורחות חיים ברענגט ער צו פון מהרש"ם אינעם נאמען פון חמדת משה אין סימן סמך ב', איינמאל איז געקומען א פרוי פון א ווייטע שטאט מתפלל זיין אויף קברי צדיקים אויף קברי אבות, און איך האב איר מתיר געווען אזוי ווי. ס'איז נישט ערגער ווי ווען מ'קומט פאר די ימים נוראים, און אזוי ווי דעמאלטס מעג מען קומען ווייל מ'וויל דאך מתפלל זיין פאר א גוט געבענטשט יאר, מעג מען דא אויכעט ווייל מ'וויל מתפלל זיין פאר'ן צער וואס מ'האט אז מ'קומט מתפלל זיין. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין שאלות ותשובות מהר"ם שיק אין די הקדמה אין אורח חיים, ברענגט ער פון הרב הגאון רבי שבתי שעפטל ווייס אב בית דין שימאני, וואס ער האט געהערט פון זיין מומע געהייסן בריינדל, ס'געווען די טאכטער פונעם מהר"ם שיק. אז איינמאל איז די טאכטער געווען א וויזיט ביי איר טאטן דעם מהר"ם שיק, און זי האט געוואלט גיין אויפן קבר פון איר מאמען, און ס'איז געווען דעמאלטס אין די צייט ווען מ'האט נישט געטארט, זי האט געזען דם, און זי האט געפרעגט איר טאטן, האט איר איר טאטע דער מהר"ם שיק געזאגט, חס ושלום זאלסט נישט גיין ווייל ס'איז א גרויסע סכנה. זי האט אבער זייער געבענקט און געוואלט זעהן איר מאמע'ס קבר. אמאל איז מען נישט געפארן אזוי ווי היינט, מען פארט און מען קומט, זי איז אנגעקומען צום טאטן, נישט געוואוסט ווען זי וועט צוריק קומען נאכאמאל. איז זי געגאנגען אנעם רשות פונעם טאטן, כאטש ווי דער טאטע האט איר געזאגט זאל נישט גיין, אינמיטן דאווענען, מ'האט געהאלטן אינמיטן דאווענען, און דער טאטע איז געווען פארנומען מיט דאווענען, איז זי געגאנגען. איז ארויסגעקומען פון בית החיים. א גרויסער שווארצע קאץ, אזוי גרויס אז עס איז געווען גרעסער פון א לייב, און ער האט אנגעהויבן צו קומען נענטער צו איר און נענטער צו איר, בקיצור האט זי אנגעהויבן צו לויפן, ווי מער זי איז געלאפן איז די שווארצע קאץ געלאפן נאך שנעלער, ענדליך זי איז אנגעקומען אין בית מדרש ווי איר טאטע האט געהאלטן אינמיטן דאווענען, ווען זי איז אנגעקומען אינעם חצר האט זי נישט געקענט רעדן א ווארט, און דער טאטע איז איר קעגן געקומען און ער האט געזאגט מיין טאכטער, כ'האב דיר דאך געזאגט אז דו זאלסט נישט גיין, פארוואס האסטו נישט געפאלגט? זאלסט וויסן, כ'האב דיר מציל געווען דיין לעבן ווייל כ'האב מיך משתמש געווען מיט שמות הקדושים די ערשטע מאל אין מיין לעבן וואס כ'האב דאס געטון, ווייל כ'האב דיך געוואלט מציל זיין. סאו בקיצור, דאס איז די הארבקייט פון צו גיין אין א בית החיים. יעצט, צו א אישה נידה מעג גיין ל"ג בעומר צו הילולא פון ר' שמעון, איז אויך דא די ליקוטים פונעם חיד"א. שרייבט ער דארט אזוי אז הנידה אינה הולכת בהילולא דרבי שמעון זי זאל נישט גיין, און אסאך מאל איז דא וואס זענען דארטן און ס'קומט אן די וסת זאל זי גראד ארויסגיין, און ס'איז דא א ספר וואס הייסט חיבת ירושלים, ער האט דארטן א מאמר רננו צדיקים דאס איז סוף אות ג' שרייבט ער אזוי, איינמאל איז געווען א מעשה אין מירון, אין מירון יעצט אין די צייטן רעגנט דאך נישט, ס'איז דאך שוין נאך פסח, האט אנגעהויבן מורא'דיג משונה'דיג שטארק צו רעגענען אז מ'האט מורא געהאט אז חלילה מ'וועט דערטראנקען ווערן, פון די בערג האבן אנגעהויבן צו פאלן שטיינער מיט ערד, און ס'איז א זאך וואס קיינער האט נישט געקענט פארשטיין וואס דא גייט פאר. איז איינער פון די גרויסע צדיקים אין ירושלים איז דארט געווען אין מירון, האט ער געזאגט אז אלע אישה נשים נידות זאלן ארויסגיין פון די מערה, און ס'האט אויפגעהערט צו רעגענען, איז למעשה איז אזוי. ווען איינער זיצט אין און לערנט און זיך מדבק צו רבי שמעון בן יוחאי ביי די הייליגע גמרא האט ער זיכער נישט די אלע פראבלעמען, ער האט נישט די פראבלעמען. אוודאי ער מוז זיין בטהרה, ער טאר נישט לערנען ווען ער איז א בעל קרי און ער האט זיך נישט גע'טובל'ט אדער גענומען תשעה קבין טאר ער נישט לערנען, אבער נאכדעם קען ער לערנען, ער האט נישט קיין פראבלעם מיט חיצונים זיך אנרייצן מיטן צו גדולים. יעצט די פרויען, האב איך געזען דא פון ספרדישע גדולים אז ביי די פרויען, פלעגט מען זאגן זוהר אויכעט, ווען זי איז געווארן ריין האט זי געזאגט זוהר, פארקערט צו זאגן אויף אין ביי ליל טבילה פלעגט זי זאגן א האלבע שעה א שעה זוהר און מיט דעם האט זי זוכה געווען צו האבן וואוילע לעכטיגע קינדער, יהי רצון פלעגט זי זאגן כ'זאל געבוירן א זון אזוי ווי ר' שמעון בן יוחאי, סאו דאס איז די התקשרות צו ר' שמעון בן יוחאי, יעצט איך זאג נאר סתם מען זאל האבן א השקפה וויפיל זאכן ס'איז אינוואלווד קעגן די הלכה דאס פארן מיט די אלע זאכן, איך זאג עס נישט וועגן דעם וואס איך האלט מען זאל נישט פארן. זאג נאר, אז מען זיצט ביי די גמרא, האט ער ווי הרב אלישיב געזאגט, טרעפט מען אויך ר' שמעון. יעצט לאמיר צוריק גיין ווייטער צו רעדן אביסל פון ר' שמעון בן יוחאי. מען פארט, יא, מען פארט צו ר' שמעון בן יוחאי. איך וויל דיר פרעגן, דו ווייסט וואס ר' שמעון בן יוחאי האט פארלאנגט פון אונז? אין פרשת אמור איז דא אין זוהר הקדוש ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני ה' מקדשו, זאגט ער, תא חזי קום און זע. כל מאן דאפיק זרע לבטלה, ווען איינער איז נעבעך מוציא זרע לבטלה, לא זכי למחמי אפי שכינתא, איז ער נישט זוכה צו זעהן דעם פנים פון די שכינה, ואקרי רע און ער ווערט אנגערופן רע, דכתיב כי לא קל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, זאגט ער אזוי. האי מאן דאפיק ליה בידיה, אדער ווען ער איז מוציא זרע מיט די האנט, או באנתו אחרא דלא כשרא. אדער מיט א פרעמדע פרוי וואס איז פאר אים נישט כשר, דאס מיינט אדער אן אשת איש אדער א אישה נידה אן א שבע ברכות, אדער א גויה. זאגט ר' שמעון ועל דא יבעי בר נש מקודשא בריך הוא דער, וועגן דעם דארף א מענטש בעטן פון אייבערשטן דיזמין לו מאנא דכשרא, דער אייבערשטער זאל אים געבן א כשר'ע פרוי, דלא יפגום זרעיה ער זאל נישט פוגם זיין זיינע קינדער, ווייל אפילו פון חייבי לאוין איז עס אויכעט א פגם. על כל פנים זאגט רבי שמעון, ווען איינער איז מוצא זרע לבטלה דאס איז די גרעסטע פגם וואס איז דא, און דו גייסט צו רבי שמעונ'ען און דו קומסט מיט דיין פארשמירטן פרצוף ווי אזוי דו זעהסט אויס א גאנץ יאר מיט דיינע אלע חטאים, די פרוי גייט אויכעט מיט אירע חטאים ווי אזוי זי זעהט אויס, מען דארף וויסן ווי אזוי זי היט אפ הלכות נידה מיט די אלע אנדערע זאכן מיט די הרחקות. און דו קומסט צו ר' שמעונ'ען, באמת ווען דו זאלסט קענען זעהן וואלסטו געזעהן ווי ר' שמעון געט דיר א כאפ און ער זאגט גיי אוועק פון דא דו ביסט מטמא מיין פלאץ. נאר וואס, כ'האב שוין געשמועסט פריער אז ר' שמעון האט געזאגט יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, פארוואס? ווייל כ'האב דיר שוין געזאגט אין נגלות התורה, מוז אלעס גיין גראד. טאמער זעהט מען א סתירה, ווערט א קשיא, ענפערט מען א תירוץ, ווען נישט איז תיובתא איז אפגעפרעגט אבער תשבי יתרץ קשיות ובעיות. ר' שמעון איז אין זוהר און אין קבלה אין די העכסטע עולמות, האט אלעס א פלאץ און אלעס קען מען מסביר זיין, מען קען זיין א איד און א גוי אין די זעלבע צייט, א מינוט זינדיגט ער און א אנדערע מינוט קלאפט ער זיך רבונו של עולם סלח לנו. יעצט ר' שמעון איז אריינגעקומען אין כרם ביבנה, האט ער געקוקט על פי קבלה פאזעטיוו, האט ער געזעהן אז דאס גלעזל איז האלב פול, האט ער אנגעקוקט אונז אלע אין דעם לעצטן דור, עתידה תורה שתשתכח מישראל זאגט רבי שמעון ניין, דאס איז גאר קיום התורה, אז א איד קומט ער זינדיגט אפ א גאנצן טאג וואס ער האט געטוהן אין דזשאב אין אלעס, ער האט גע'גנב'עט און גערעדט רכילות, ער קומט אבער צו צו די מנחה און ער בעט דער רבונו של עולם סלח לנו, איך בעט דיך זיי מיר מוחל, העלפט אים דער אייבערשטער, און דער אייבערשטער איז מקבל זיין תשובה, אזוי ווי דער תניא זאגט, ווען ער זאגט ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח אז ער גלייבט נישט אז דער אייבערשטער איז אים מוחל, זאלסטו וויסן איז עס א ברכה לבטלה, דער אייבערשטער האט דיר מוחל געווען. יעצט מ'מיינט נישט חלילה א מענטש מעג מעג גיין זינדיגן לכתחילה און ב ה זיך פארלאזן אויף דעם, מ'מיינט אז טאמער פאלט ער נעבעך דורך, בעט ער איבער דעם אייבערשטן. סאו אז מ'גייט צו רבי שמעונ'ען דארף מען וויסן, יכול אני לפטור את כל העולם כולו איז נאר געזאגט געווארן דעמאלטס ווען דו האלטסט ביי זיין אויף די מדריגה מקבל זיין אויף זיך תשובה, אבער אז דו'סט קומען אין מירון און דו'סט ווייטער זינדיגן דארט און דו'סט דארט אליין זינדיגן טוהן טוהן וואס מען טאר נישט און קוקן ווי מען טאר נישט איז די גאנצע זאך א פיינע טקס א פיין געפארעכץ א רייזע. אבער צו דאס האט עפעס צו טון מיט ר' שמעון? בכלל נישט. צו דו האסט ארויסבאקומען פונעם טאג וואס דו דארפסט ארויסבאקומען? זיכער אז נישט. יעצט די בחורים וואס זיי פארן דארט אהין זאלן וויסן, פארסט דארט אהין, זוכסט א שידוך, זוכסט אנדערע זאכן, ווילסט תשובה טון, ביסט פארקראכן, איין זאך זאלסטו געדענקען, נעם דיך אונטער אז דו'סט זאגן זוהר, צו דו'סט לערנען אביסל זוהר, מען קען היינט מיט די פירושים וואס זיי האבן געמאכט איבערגעטייטשט קען מען אלעס גרינג פארשטיין אדער מיטן סולם, אדער פון הרב פריש, מען קען אלעס זייער גוט פארשטיין, און דערזעהן אז דער הייליגער רבי שמעון פארלאנגט זייער אסאך, ער פארלאנגט מען זאל זיין אפגעהיטן מיטן אות ברית קודש, און ער פארלאנגט אז מען זאל חלילה נישט מוציא זיין זרע לבטלה, מען זאל נישט צוקומען צו די אלע יסורים, און ער פארלאנגט מען זאל לערנען תורה התמדת התורה, ער פארלאנגט מען זאל אויפשטיין חצות, ער פארלאנגט מורא'דיג, און מען קען מסתם נישט נאכקומען די אלע זאכן פונקטליך אויף די מדריגה פון רבי שמעון, אבער אזוי ווי רבי שמעון איז ארויס פון די הייל. און ער האט דאך געוואלט פארברענען די וועלט איז ער צוריק געגאנגען און נאכדעם ווען ער איז ארויס געקומען נאך א יאר איז האט ער שוין אנגעהויבן צו זיין אביסל מער ווי מען זאגט נישט אזא גרויסער מחמיר ער האט שוין אנגעהויבן צו פארשטיין די וועלט אז סאיז דא נעבעך אסאך בעל עבירות און זיי דארפן תשובה טוהן האט ר' שמעון געזאגט אונזער דור איז דער גליקליכער דור וואס אונזער דור זענען די וואס מען האט געזאגט כי לא תשכח מפי זרעו, וויאזוי? אלעס אין זכות פון דעם ר' שמעון. די תנאים האבן זיך אומגעקוקט מיט זייער גרויסע קדושה טהרה מיט אלעם, אונז האמיר עפעס א ערך לגבי זיי? און זייער תורות און זייערע תפילות און זייער קדושה? גארנישט! איז עתידה תורה שתשתכח מישראל? זאגט ר' שמעון ניין, ס'איז נישט פארגעסן געווארן און ס'וועט נישט פארגעסן ווערן אפילו מדור ואחרון, און אונז האמיר דעם זעלבן. כח ווי די פריעריגע צדיקים און זאל מיר קענען דינען דעם אייבערשטן און מעמיד זיין בנסיונות, וויאזוי? אין זכות פון יוחאי פון ר' שמעון בן יוחאי. איז לאמיר מאכן א געוואלדיגע הכנה וויאזוי מען פארט צו ר' שמעונ'ען, לאמיר זיך צושטעלן ווי עס דארף צו זיין, און ס'זאל ארויסקומען א געוואלדיגע תיקון, אות הקשת לא נראה, קשת איז מרומז אויף שמירת היסוד, ס'איז אויך מרומז אויף. תפילה, צלותא ובעותא, בחרבי ובקשתי, נאכן אביסל אין דאווענען און אין לערנען און אין זיין אפגעהיטן, און דעמאלטס וועלן מיר זיין די חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. רבי שמעון בן יוחאי שטייט אז ער איז געווען א גלגול פון שמעון בן יעקב, שמעון בן יעקב האט אריינגעווארפן יוסף הצדיק אין גריב אריין, וועגן דעם האט רבי שמעון בן יוחאי געמוזט זיצן צוועלף יאר אין די הייל, פונקט ווי יוסף הצדיק. איז געזעסן אין מצרים צוועלף יאר, און דאס איז געווען ווייל שמעון האט אים אוועקגענומען פונעם טאטן, און ער האט אים אריינגעווארפן אין גריב, און פון דעם האט מען אים פארקויפט נאכדעם פאר מצרים, האט רבי שמעון בן יוחאי געמוזט די צוועלף יאר זיצן אינעם בור, ביי יוסף הצדיק שטייט מען האט אים אריינגעווארפן אין בור, און ביי רבי שמעון בן יוחאי איז אויך געזעסן אין די מערה אין די הייל, און ער האט געלערנט תורה. נאכדעם איז די בני שמעון זענען געווען די וואס האבן געזינדיגט אין שיטים, משה רבינו האט זיי נישט געוואלט בענטשן, סוף האט ער נאר געבענטשט יהודה און דורך יהודה האט ער געגעבן א חלק פאר שמעונ'ען, די אלע זאכן פון שמירת הברית דאס איז די הארבסטע זאך, און וועגן דעם איז רבי שמעון בן יוחאי אזא גרויסער מחמיר אין שמירת הברית, ווייל נעבעך דורך דעם וואס מען האט מיקל געווען אין שמירת הברית איז ארויסגעקומען אז ס'זענען געשטארבן פֿיר און צוואַנציק טויזנט מענטשן, אין די צייט פון חומש, און די זעלבע פיר און צוואנציג טויזנט תלמידים ביי אים זענען געשטארבן, ווייל דאס איז געווען דער תיקון פאר די פיר און צוואנציג טויזנט וואס זיי האבן געזאגט פאר משה רבינו און בת יתרו מי התיר לך. על כל פנים, מען זעט אבער פון דעם, אז אפילו מען האט געזינדיגט די ארגסטע עבירות שבתורה, קען מען זיך צוריק דרייען ווען מען וויל, זאגן יעצט רבונו של עולם מאך איך א נייע בלעטל, אבער סתם אזוי איז דאך שווער, ווייל מען דארף האבן א סייעתא דשמיא א פוש. אין זכות פון ר' שמעון. וואס ער האט געזאגט. כי לא תשכח מפי זרעו, אז פון דעם וואס איז די סופי תיבות יוחאי פון די זרעו פון יוחאי וועט מאכן אז מ'וועט באקומען א נייע הארה, ס'וועט זיין א נייע התחלה און מ'וועט זיך קענען צוריקקערן צום באשעפער מיט אלע עניינים, סיי מיט לימוד התורה, סיי מיט התמדת התורה און די פרויען מיט זייער צניעות, מ'וועט נישט גיין ווי מ'טאר נישט, מ'וועט נישט טון וואס מ'טאר נישט, און די מיידלעך אויכעט, יעדער וועט זיך פירן מיט צניעות און די בחורים וועלן זיך פירן מיט צניעות, דעמאלטס וועט אויסקומען. סוף כל סוף וועט די הארה פון ר' שמעונ'ען אריינלייכטן אין דיין נשמה אז דו וועסט דאס קענען אינגאנצן אפווישן און דורכן זוהר מיט די סודות התורה וואס דאס איז אין יחידה שבנפש דאס איז די העכסטע עולמות וואס איז דא דארט האט יעדע זאך א פירוש דארט איז נישט שייך אז ס'איז דא א קשיא צו א תירוץ און טאמער איז נישט דא איז עס א תיובתא דארט האט אלעס א פלאץ די גרעסטע נשמות פון די רשעי הדור וועלן אמאל צוריק ווערן צו זייער שורש, ווייל כי לא ידח ממנו נידח. וויאזוי איז דאס? דורך די העכסטע סודות התורה וואס איז דא. סאו אז ס'קומט אזא צייט ווי לג בעומר זאל מען זיך אונטערנעמען, דער וואס ס'קען דארט זיין זאל זיכער דארט זיין, און זאגן, זיך אונטערנעמען אז זיי זאלן זיך מקשר זיין מיט ר' שמעונ'ען דורך לימוד התורה, לימוד הזוהר, און די וואס זיי קענען נישט פארן זאלן זיך מקשר זיין פון וואו זיי זענען, יעדער האט א גמרא. און אז ער האט נישט, קען ער אריין גיין אין בית מדרש אריין און טרעפן א גמרא, און ער זאל זיך מקשר זיין צו די מאמרים פון דעם הייליגן תנא רבי שמעון, דעם זכות וועט אים דער אייבערשטער העלפן אז ער וועט אם ירצה השם זוכה זיין צו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ער וועט האבן שפע ברכה והצלחה, און דער מלאך וואס איז געקומען חרוב מאכן די וועלט, וואס עס איז דאך מרומז יעדן מענטש וויל דאך די דער סמך מם. אומברענגען, פרט נאך טאמער זינדיגט ער, איז אין זכות פון ר' שמעון וואס ער איז זיך מקשר צו אים, וועט אים דער אייבישטער העלפן, ער וועט אים מקבל זיין בתשובה און וועט אים געבן אלעס גוטס, א גוט יאר, א געבענטשט יאר, וואוילע קינדער, וואוילע דורות, און שפע, ברכה והצלחה און פרנסה בהרחבה, אפילו ווען ער האט חלילה געזינדיגט. מען פארט אויף מירון, מירון איז די אותיות רימון, ס'שטייט אין מדרש כפלח הרימון רקתך, אז דער ליידיגסטער איד איז אזוי ווי א מילגרוים, אזוי ווי א מילגרוים האט אין זיך זעקס הונדערט און דרײַצן קערנדלעך, אזוי דער ליידיגסטער איד פון כלל ישראל, דער שוואכסטער איד, איז ארומגענומען מיט מצוות, ווי נישט וואס, דא לייגט ער תפילין, דא האלט ער שבת, איז כפלח הרימון רקתך. אז אפילו דער ליידיגסטער איד האט אין זיך אלע תריג מצוות, וויאזוי על פי קבלה אז מען טוט דא א קליינע זאך לייכט עס אויף פארשידענע מצוות עשין און לא תעשה'ס טוט עס פארציען. דאס דארף מען וויסן, מען פארט אויף מירון זאל מען פארן מיט א צוועק און מיט א ציל און מיט א קבלה אז מען גייט זיך אונטערנעמען אביסל זאגן זוהר און זיין ערליכער און פירן זיך וויאזוי רבי שמעון זאגט וועגן שמירת הברית און אין דעם זכות וועט מען שוין זוכה זיין מערצעם צום גואל צדק במהרה בימינו און אויכעט אלע גשמיות'דיגע זאכן וואס מען ברויך ביז משיח'ן, אזוי ווי די וועלט זאגט ביז צום שענק דארף מען א גלעזל בראנפן, דער אייבערשטער זאל אונז געבן אלעס גוטס, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. עד שיבלו שפתותיכם מלומר די די די. יעצט וויל איך זאגן דעם חלק ב' פון די דרשה, אז מען פארט צו ר' שמעון, מען דארף וויסן מען דארף זיין אפגעהיטן פארנדיג און קומענדיג, און מען זאל מיטנעמען די פרוי, און מען זאל נישט לאזן די קינדער אויף הפקר, און אין מירון אויך נישט, דאס איז פשוט די אויף דעם וואס איך ארבעט די גאנצע צייט אקעגן פעדעפיילס. נישט הויעכע זאכן, פשוט בגשמיות זאלסט האלטן דיין זון לעבן דיר און אז דו שטופסט דיך אריין אין די מערה זאלסטו געדענקען ס'איז דארטן דא אסאך זנות מיט אסאך אנדערע זאכן און אז דו שיקסט אים ער זאל זיך ברענגען צו טרינקען און צו עסן מיט די אלע זאכן, אלעס איז פארבינדען מיט אסאך זנות און מיט אסאך שמוץ, סאו זאלסטו זייער וואטשן דיינע קינדער און זאלסט וואטשן דיין ווייב און דיין ווייב זאל וואטשן די מאן. יעצט זאל איך אנהייבן די צווייטע העלפט פון די דרשה וויאזוי מ'היט זיך אפ אין אזא הייליגן טאג און א טאג וואס מ'פארט און מ'קומט און אזוי ווייטער. ס'ווערט געברענגט פונעם הייליגן ריזשינער אז ער האט אמאל געזאגט, רבונו של עולם, ווען דו האסט אונז געשיקט אין גלות האסטו אונז געשיקט מיט חמשה חומשי תורה, ווען אונז מיר צוריקקומען פון גלות נאך זעקס טויזנט יאר גיי מיר דיר אונז צוריקברענגען חזל, ספרי, ספרא, גמרא, ירושלמי, בבלי, שלחן ערוך, מוסר ספרים, חסידישע ספרים, פון די תורה פון די חמשה חומשי תורה קוק וואס אונז האמיר אויסגעארבעט אין דעם גרויסן גלות. און דאס איז די מתנה וואס אונז גייען מיר געבן פארן אייבערשטן, וואס וועגן דעם האט זיך געלוינט דעם אייבערשטן צו האלטן אין גלות אזוי לאנג כלל ישראל, ווייל מען זאל צוקומען צו דעם געוואלדיגן אור וואס די תורה האט געברענגט, און נאכדעם וועט מען דאס לערנען לימות המשיח. און קיצור, מען האט אונז געשיקט מיט חמשה חומשי תורה, און מיר האמיר צוריק געברענגט. אלפים ורבבות ספרים און ס'איז דא ספרים וואס זענען פארברענט געווארן און ס'איז דא אסאך מענטשן וואס האבן געמאכט שיינע ספרים מ'האט עס נאר אין לאגער האט מען עס נישט געקענט ארויסנעמען און אזוי ווייטער יעצט עס איז דא דער אייבערשטער האט אונז געגעבן דריי ימים טובים פסח שבועות און סוכות משך'ן אורך הגלות מיט אונזער מסירות נפש האמער אונז צוריק געגעבן כביכול פארן אייבערשטן נייע דריי ימים טובים. וועלכע זענען זיי? אין חנוכה, פורים און לג בעומר. יעצט, פורים האט אין זיך אסאך זאכן א שייכות מיט פסח, ווייל דעמאלטס איז געווען דער הפיל פור, דעמאלטס האט מען געפאסט, מען האט נישט מקיים געווען דעמאלטס די מצוות פון פסח ווייל מען האט געפאסט, נישט די מצה, נישט די מרור. על כל פנים ס'האט זיך ארום געשפילט ארום דעם יום טוב פון פסח דער נס פון פורים, יעצט סוכות האט אין זיך אסאך ענדליכקייט צו חנוכה, חנוכה איז אכט טאג, סוכות איז אכט טאג, ס'האט נאך אסאך זאכן וואס ס'ענדלט, אזוי ווי גראד נאך סוכות קומט דער יום טוב חנוכה, שבועות האט אין זיך אסאך ענדליכקייט צו לג בעומר. לג בעומר צינדט מען א גרויסע מדורה, און שבועות איז געווען א גרויסער פייער, איז אראפגעקומען מיט די תורה, וירא כל ההר כולו עשן, ס'איז געווען א פייער. יעצט, די דריי ימים טובים האבן אונז געגעבן כביכול פארן אייבערשטן פון דעם אורך הגלות, חנוכה האט מען זיך מוסר נפש געווען, יהודית און פורים, גאנץ כלל ישראל האט נאכאמאל מקבל געווען די תורה באהבה, און לג בעומר אז אונז האמיר זוכה געווען צו אזא אור הגנוז, מיט די אידרא פונעם הייליגן ר' שמעון און אלע ספרים פון ר' שמעון. יעצט, די אלע ימים טובים וואס אונז כביכול געבן מיר צוריק פארן אייבערשטן, אונז מאכן מיר מיט דעם א נחת רוח אז מיר ווייזן פארן אייבערשטן וואס מיר האבן אויפגעטון אינעם גלות, די דריי, חנוכה, און פורים און לג בעומר, האבן א שייכות איינס מיטן אנדערן אויך. דער טור ברענגט וואסערע שייכות האט פורים, מיט לג בעומר, זאגט ער ווייל דער סימן איז פלג, אין דעם זעלבן טאג וואס ס'געפאלט דער טאג פון די וואך וואס ס'געפאלט פורים, דער זעלבער טאג איז אויך געפאלן לג בעומר. די יאר אויב עטס געדענקט ס'איז געווען פורים זונטאג, איז לג בעומר וועט אויך זיין זונטאג אם ירצה השם. וואסערע שייכות? חנוכה האט מיט לג בעומר? וועל איך ענק זאגן, קודם כל נאך חנוכה קומט לג בעומר. דאס וואס דו זעסט אז ס'איז דא א פורים, דער פורים, די נס פון פורים, איז געווען צווישן ערשטן בית המקדש און צווישן צווייטן בית המקדש, וואס איז געווען נאך די פיר הונדערט און צוואנ צען יאר, און נאכדעם איז געווען זיבעציק יאר בבל, און סוף גלות בבל איז געווען די נס פון פורים. חנוכה איז געווען נאכן ווען דער צווייטער בית המקדש איז געשטאנען צוויי הונדערט און צען יאר, איז געווען דער נס פון חנוכה. סאו חנוכה. איז גראד נאך לג בעומר. דער פורים דאס איז נאך פון א יאר פריער. טאקע אזוי אז דער נס פון חנוכה איז געווען שפעטער ווי דער נס פון פורים איז במילא די לג בעומר איז נענטער צום חנוכה. יעצט ס'איז דא נאך א זאך וואס מען דארף וויסן, אין שלחן ערוך. אין אורח חיים אין הלכות חנוכה, סימן תרע"ג, סעיף בית, שטייט אזוי, הדלקה עושה מצוה, די הדלקה מאכט א מצוה, לפיכך אם כבתה, אויב ס'האט זיך אויסגעלאשן די נר חנוכה קודם שעבר זמנו, אין זקוק לה, איז ער נישט מחויב נאכאמאל צוריק עס אנצוצינדן. זאגט יעצט אפילו ואם רוצה זאגט די רמא ואם רוצה להחמיר על עצמו ולחזור ולהדליקה אין לברך עליה קיין ברכה טאר מען נישט מאכן סאו בקיצור אונז פסק'ן מיר כבתה אינו זקוק לה. יעצט אין באר הייטב און אויך אין משנה ברורה די באר הייטב וואס איז אין סעיף קטן י"א זאגט ער אינו זקוק לה ואם הניחה במקום שהרוח מצויה, וכבתה, אויב ער האט עס געלייגט דארטן ווי די רוח איז מצויה און ס'האט זיך אויסגעלאשן, דעמאלטס זקוק לה דארף ער יא עס אנצינדן, ווייל ער האט דאך עס געלייגט אויף א פלאץ ווי דער ווינט וועט עס אויסלעשן, וחייב להדליק פעם אחרת בברכה, מוז ער עס מאכן מיט א ברכה, וכן אם כבתה במזיד. שוין. יעצט אין סימן תרע"ז. סעיף ד' ווערט געברענגט אזוי, הנותר ביום השמיני מן השמן, וואס ס'בלייבט איבער ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה, עושה לו מדורה, מאכט ער א מדורה, ושורפו בפני עצמו, שהרי הוקצה למצוותו. שוין, ואם נתערב בשמן אחר איז א גאנצע זאך. יעצט פרעגט, ס'איז דא דא א מגן אברהם מיט א טורי זהב וואס איז דאס אנדערש ווי ס'שטייט אויבן. אין סימן תרע"ב אז נאכן שיעור הדלקה מעג מען זיך יא באנוצן דערמיט, אויף דעם איז דא א גאנצע אריכות וואס איך האב שוין געזאגט אויף דעם חנוכה אויך א שיעור, איך וויל נישט יעצט אריינגיין, אבער למעשה דאס וואס ס'בלייבט איבער איז אסור בהנאה מ'מאכט א מדורה. יעצט דער בית אהרן ברענגט אז ווען מען צינדט אן די הדלקה פון ר' שמעונ'ן איז מיליאנען און מיליאנען ריבוא רבבות נשמות באקומען א תיקון. יעצט לאמיר צו צעלייגן דער זאך, וואס הייסט כבתה זקוק לה צו אינו זקוק לה? כבתה מיינט ווען א אידישע נשמה לעשט זיך נעבעך אויס אביסל, ס'איז א מחלוקת צו ס'איז זקוק לה צו נישט. יעצט דאס איז זיכער אז טאמער לייגט מען עס אויף אזא פלאץ ווי ס'וואלט זיך אויסגעבלאזן, איז פסק'ט מען אז איז זקוק לה אפילו מיט א ברכה, אזוי ווי כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט. דער הייליגער ריזשינער האט אמאל געזאגט, רבונו של עולם, דו ווייסט דאך דעם אמת, אידן ווילן זיין גוט אונז זעמיר נאר אין גלות, מ'קען נישט זיין גוט, איי דו ווילסט זאגן אז וועגן דעם האסטו אונז געשיקט אין גלות ווייל אונז האמיר נישט געהאלטן תורה ומצוות, זאגט ער, הייליגער באשעפער אונז ווייסט מען דאך, ומפני חטאינו גלינו מארצינו, נאך אסאך אסאך פאר אונז האמיר געזינדיגט האסטו אונז שוין פארטריבן, די תורה איז געגעבן געווארן אלפיים שנה קודם שנברא עולם און דארט איז שוין געשטאנען די גאנצע תורה און ס'איז שוין געשטאנען פונעם גלות און ס'איז שוין אלעס געשטאנען פונעם חטא פון אדם הראשון. סאו ומפני חטאינו גלינו מארצינו, רבונו של עולם האסט אונז פארטריבן נאך פאר אונז האמיר געזינדיגט, האסט אונז אריינגעשטעלט אין די גלות אונז זאמיר ארויסנעמען ניצוצות, און אוואדע פאלט שפענדליך, איז טאמער זעהט מען כבתה, איינער האט זיך נעבעך אויסגעלאשן, זיין נשמה ברענט נישט, ס'איז א מחלוקת צו ס'איז זקוק לה צו נישט, אונז פסק'ט מיר אז אינו זקוק לה, מ'קען נאך באנוצן דעם שלחן ערוך און זאגן אז אזוי ווי דו האסט אונז געשטעלט אין א פלאץ ווי ס'וועט זיך אויסלעשן, אין די גרויסע גלות אין די שפאניע אינקוויזישאן אין די ערשטע וועלט מלחמה אין די צווייטע וועלט מלחמה און אין רוסלאנד נו איז במילא זקוק לה דו ביסט מחויב רבונו של עולם עס אנצוצינדן למעשה פסק'ן מיר כבתה אינו זקוק לה זאגט אבער ר' שמעון כשנכנסו רבותינו בכרם ביבנה האבן זיי געזאגט עתידה תורה שתשתכח מישראל ס'וועט פארגעסן ווערן האט ר' שמעון געזאגט חס ושלום כי לא תשכח מפי זרעו וועגן זרעו פון ר' יוחאי וועט עס קיינמאל נישט פארגעסן ווערן. ר' שמעון האלט אז טאמער ס'איז כבתה מוז מען יעדע אידישע נשמה צוריק ברענגען. האט מען געמאכט אז די אלע פתילות און שמנים וואס מ'האט גענוצט חנוכה און ס'האט נישט אויסגעברענט זאל מען מאכן א מדורה, א גרויסע מדורה שטייט אין שולחן ערוך דארף מען עס מאכן, דאס איז די מדורה פון ר' שמעון בן יוחאי פון. לא כי לא תשכח מפי זרעו, מען מאכט א מדורה און דאס שיינט אריין אין גאנצן הויזגעזינד און ס'שיינט אריין אין אלע אידישע קינדער, און דאס איז דער ענין פון דעם לג בעומר פון דעם גרויסן מדורה וואס מען מאכט, דאס געמיר אונז כביכול צוריק פארן אייבערשטן, פונעם נס פון חנוכה ווערט א גרויסע מדורה וואס דאס שיינט אריין צו אלע אידישע קינדער אין הארץ אריין. יעצט אז מען געט זיך א קוק אום וויאזוי כלל ישראל זעהט היינט אויס, אונז זעהן מיר דאך אויס אזוי שיין און אזוי גוט נאך אזא צווייטע וועלט מלחמה וויאזוי מען האט זיך שיין צוריק געשטעלט, ס'איז דאך ממש א א נחת. ס'האט מיר דערציילט א איד אז זיי האבן דורך געלעבט די מלחמה ער מיט זיין ברודער מיט א שוועסטער, און זיי האבן חתונה געהאט אלע גראד נאך די מלחמה, און ענדליך. ס'איז געבוירן געווארן א קינד ביי די שוועסטער, און ס'איז דורך אפאר יאר און דאס קינד איז נעבעך אוועק, א שיין בליעדיגער בוים איז נעבעך אוועק, איז געשטאנען דארטן די צוויי ברידער אינדרויסן פארן אריין גיין מנחם אבל זיין, פרעגט איין ברודער דעם צווייטן, נו וואס וועמיר זאגן יעצט פאר די שוועסטער, זי איז דאך צעבראכן און צעשאסן און צעהארגעט, וואס וועמיר איר זאגן א ווארט וואס מ'קען איר מנחם אבל זיין. האט זיך אנגערופן דער אנדערער ברודער, איך העל איר עפעס זאגן, וואטש, קום אריין העסטו זען. זאגט ער פאר די שוועסטער, מיין טייערע שוועסטער, אונז האמיר מיטגעמאכט א היטלער'ס מלחמה, מ'האמיר פארלוירן נישט איין זון, מ'האמיר פארלוירן אסאך זון, מ'האמיר פארלוירן טעכטער, מ'האמיר פארלוירן זיידעס מיט באבעס, מיט האב און גוטס, מיט אלעם. און אז אונז האמיר זיך דעמאלטס נישט צוקריגט מיטן אייבערשטן, און אונז האמיר צוריקגעשטעלט דאס אידישקייט אויפן אלטן סיסטעם ווי מ'האט אונז געלערנט, איז דאך אוודאי געוויס אז יעצט וועסטו דיך זיכער נישט צוקריגן מיטן אייבערשטן חלילה, אונז וועמיר צוריקשטעלן ווייטער א אידישע שטוב, וויפיל דער אייבערשטער העט דיר נאך געבן. און די פרוי האט זיך זייער צעוויינט און זי האט געזאגט, יא אזוי וועמיר טאקע טון, און דורכגעגאנגען אזא היטלער א מלחמה. דער סאטמאר רבי זכרונו לברכה ווען ער איז אוועק געפארן פון ארץ ישראל אויף אמעריקע האט מען געפרעגט רבי מיט וועם לאזט אונז איבער טאמער מען דארף האבן איינער זאל זיין א פועל ישועות האט דער רבי געזאגט וועסט גיין אין בית מדרש און זעהן ווען א איד ציט זיך ארויס די ארבל צו לייגן תפילין וועסט זעהן אז ער האט די נאמבערס פון די דייטשן און אז ער קומט נאך אין שול לייגן תפילין דער איד איז בכח צו פועל'ן ישועות אונז האמיר נישט אויפגעטוישט דעם אייבערשטן קיינמאל אין די שווערסטע גלות'ן און האמיר צוריקגעשטעלט אידישקייט כבתה אינו זקוק לה אדער די מדורה פון ר' שמעון כי לא תשכח מפי זרעו דאס האט אונז ווייטער געמאכט אונז זאלן קענען פירן דעם קאמף מיטן סמך מם און ווייטער זיך צוריק שטעלן צום אידישן וועג. כלל ישראל זעהט דאך אויס אזוי שיין אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן ווי שיין מ'זעהט אויס, אונז ווייסמער אלעס איז ביי אונז בבירור, אז די אלע הכשרים וואס מען געט זענען טרייפות, אונז ווייס מיר אז פלייש איז נישט דא קיין כשר, קאשויער רב האט געזאגט בהמה פלייש האט ער זיך טועה געווען במחילת כבוד תורתו זאלן עס אלע מוחל זיין, ס'איז נישט דא קיין כשר'ע טשיקן אויך נישט, מען רייסט זיך ארום מיט די שוחטים וואס זיי זאלן ארבעטן אווערטיים, זיי זאגן זיי האבן נישט קיין הרגשה, קיינער, ס'אינטערעסירט קיינעם נישט, מען האט שוין ווידער געטראפן אין אשקלון. טאנס און טאנס פון נבילה פלייש, אלעס איז נעבעך אן אומגליק וואס ס'גייט פאר, און די מילכיגס האט זיך אירע פראבלעמען, איז למעשה וואלט נאך כלל ישראל געדארפט זאגן ליסן, אויב ס'איז טרייפות קאסט א דריטל צו אפילו נאך ווייניגער, לאמיר קויפן טרייפות, זאגט כלל ישראל ניין, רבונו של עולם אונז פארטויש מען דיך נישט, דאס וואס אונז זעמער נישט קיין מורה הוראות וואס זאל מען אונז טוהן, אונז זעמער נישט קיין מורה הוראות, אונז פארלאמען זיך אויף די רבנים, אונז טוה מיר כאטש אזוינפיל אז מיר צאלן מיר דריי מאל אזוינפיל פאר הכשר געלט, זאלסט עס נישט רעכענען פאר אונז פאר אן עבירה. דער אייבערשטער האט דאך אונז סוף כל סוף געשיקט אין דעם גלות, וויאזוי איז געקומען אזא חשכות הדור, וויאזוי איז עס געקומען? עס איז זייער פשוט, עס איז געווען דעמאלס די פרשה פון חלב תשמ"ג, און מ'איז געגאנגען צו אלע רבנים, קיינער האט נישט געוואוסט פון זייער לעבן, צו זאגן אפילו הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער מאנטעווידעא רב, וואס ער איז שוין געווען א רב אין מאנטעווידעא און ער האט גע'שחט'ן בהמות, האט אויך מודה געווען, ס'דא א טעיפ ווי ער זאגט ביי די מיטינג פון די התאחדות, רבותי, אינז קען מען נישט סימן סמך ד' הלכות ניקור, מען קען נישט, מען קען די הלכה מען ווייסט נישט ווי ס'איז, איז מען געגאנגען, איז געווען א וועלטס מלחמה ס'האט אויסגעהארגעט יעדן איינעם, נו וואס קען מען טוהן, איז מען געגאנגען צום קלויזנבורגער רב, א רב פונדערהיים האט אים געזאגט אפשר קענסטו אינז ארויסהעלפן ביי די ניקור, זאגט ער איך האב שוין פערציג יאר נישט געזען קיין בהמה איך געדענק שוין נישט, איז מען געגאנגען כלל ישראל איז דאך גוט, איז מען געגאנגען מ'האט גענומען דעם. מאנטעווידעא רב, מען האט אים אראפגעשיקט אויף ארץ ישראל ווייל דארט האבן זיי דאך נישט געהאט די מלחמה, זיי האבן נאך געהאט די אלטע מסורות, האט מען אים אראפגעשיקט אז ער זאל גיין קוקן וויאזוי מען פירט זיך דארט, האט מען נאכגעקאלט פון דא פון אמעריקע, און מען האט געזאגט חס ושלום מען זאל דעם איד נישט אריינלאזן, ער האט מיר פארציילט ער האט זיך געדרייט פיר טאג ווי א שיכור אין די גאס, מען האט אים געגעבן תירוצים, מען האט אים געגעבן די ראנ-אראונד. סאו אז די רבונו של עולם האט אונז געשטעלט אין אזא גלות, ס'איז כבתה זקוק לה, אפילו מיט א ברכה מוז ער עס טוהן, אזוי שטייט אין שלחן ערוך, אונז וויל מיר זיין גוט, ס'איז נישט אן אונזער אפהאלט פארוואס אונז זעמיר נישט גוט, וואלט מען אונז נישט געצאלט נאך צען דאלער א פונט פלייש ווען מ'זאל וויסן אז ס'איז הונדערט פראצענט כשר, און בעסער געזאגט ווען אונז ווייסט מען אז ס'איז נישט כשר מוז מען דאך אויך צאלן דאס געלט, אונז זאל מען נישט גיין קויפן קיין טרייפות, סאו הייליגער באשעפער דו האסט אונז געשיקט אין גלות אריין, און ס'איז כבתה זקוק לה, דו מוזט אונז העלפן אונז זאל מען זיך קענען צוריק כאפן. און דאס איז וואס די הילולא פון דער רבי שמעון מיינט פאר יעדן איד, דאס לערנען זוהר, דאס אריינקוקן אין זוהר, ווען מען האט געענדיגט דעם זוהר אויף לשון קודש האט זיך אויפגעהערט די צווייטע וועלט מלחמה, און רב אשלג האט עס גע'טענה'ט אז דעמאלטס וועט זיך עס אויפהערן, און מען האט אנגעהויבן צו לערנען זוהר, און מען דארף יעצט אויכעט לערנען זוהר, ווייל ס'איז מורא'דיג וויכטיג, ווייל דער סוף איז אז ארץ ישראל שטייט פאר א מעידזשער קעטעסטרעפי, פיינענציעל זענען זיי שוין אונטערגעגאנגען, די פרומע האבן נעבעך די שוואכסטע פרנסות, און נאכדעם איז דא וואס אראבער גרייטן זיך אן דארטן פון אלע זייטן, ס'איז ממש א שרעק. לאמיר אויסנוצן דעם טאג פון מירון און זיך צוריקקערן צום אייבערשטן, מקבל זיין זיך צו לערנען זוהר, צו זאגן זוהר יעדן טאג פינף מינוט, דארף נישט מער ווי דאס, און דאן קענסטו ענדיגן יעדעס יאר, און מיט דעם זכות וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז מ'וועט אויסגעלייזט ווערן. דאס וועט אויכעט אביסל אונטערדרוקן דעם כח הסמך מם. ס'וועלן זיך נישט דרייען אזויפיל קינדער אין די גאס, נעבעך זיי פארן אפ אזויפיל קינדער, יעצט האט מיך אויך אפגעקאלט איינער, און נאך, יעצט מען האלט אין איין אפקאלן, און אפשר וועט מען לערנען דעם הארבקייט פון שמירת הברית און פון פגם היסוד, אפשר וועלן די מלמדים ווייניגער טאטשן יעצט די קינדער, און אפשר וועלן די בחורים צווישן זיך ווייניגער זיך ארום שפילן, און די מיידלעך צווישן זיך. און אין דעם זכות וועט דער אייבישטער העלפן אז דער גואל צדק וועט אונז אויסלייזן דורך רחמים וחסדים און נישט דורך חלילה גרויסע חבלי משיח. יעצט דאס איז וואס רבי שמעון זאגט אונז, עטץ קוקטס די חכמים וואס זענען אריין בכרם דיבנה האבן געקוקט אויף אונזער דור שתשתכח תורה מישראל, זאגט דער רבי שמעון זייער ווייט פון דעם. ס'איז גארנישט נשתכח תורה מישראל. דער לעצטער דור וואס וועלן זיך האלטן מיט אזא מסירת נפש וואס זיי וועלן שוין נישט זעהן קיין שום ליכטיגקייט, זיי וועלן שוין נישט פארשטיין פארוואס קויף איך כשר'ס ווען מ'האלט אין איין כאפן די אלע חברה אז זיי האבן פארקויפט טרייפות, פארוואס גיי איך לייגן תפילין ווען מ'האלט אין איין כאפן אז די תפילין זענען געווען פסול. פארוואס קויף איך מזוזות ווען מען האלט אין איין כאפן אז די מזוזות זענען געשריבן אויף אזא פארמעט וואס מען טאר עס נישט שרייבן? פארוואס טו איך דאס? איך וויל טון דעם רצון פון אייבערשטן, איך קען נישט זיין קיין רב און קיין רבי און א שוחט און א מוהל און א סופר, איך קען און א מלמד, איך קען דאס אלעס נישט זיין, רבונו של עולם איך טו אזוי ווי מען האט געטון אין די צייט, פון די הייליגע חזל וואס זיי האבן די אלע זאכן פאר אונז אראפגעברענגט די תורה שבעל פה און אונז פאלג מיר און אונז קוק מיר זיך נישט אויף דעם אז ס'קאסט אונז מער און כאטשיג אונז ווייס מיר נישט ווי כשר ס'איז אונז טוה מיר דעם רצון זאגט רבי שמעון הה אויב אזוי חס ושלום שתשתכח תורה מישראל ביים הייליגן באשעפער איז דאס אזוי חשוב אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן דאס איז אלץ ווייל אין העכסטע עולמות אין קבלה די אלע עולמות עליונים. קומט מען צו צו א מצב וואס מען קוקט וויפיל הארץ און וויפיל לייב און וויפיל לעבן און וויפיל מסירות נפש דער מענטש האט אריינגעלייגט, און אז ער האט אריינגעלייגט מסירות נפש געבט אים דער אייבערשטער א שכר, פונקט אזוי ווי אין די פריעריגע דורות הקדמונים אין די צייט פון די ראשונים און אין די צייט פון די תנאים און די אמוראים, און דאס לערנט אונז רבי שמעון בר יוחאי חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. ווי פלעגט אונזער הייליגער רבי וויינען ראש השנה יום כיפור, איין ערליכע מחשבה פארן רבונו של עולם איז זייער הייליג און זייער וויכטיג, סא רבותי לאמיר זיך נעמען ווייטער אין די הענט אריין און זאלמער ווייטער זיך פירן אידיש, און פאר די רבנים זאג איך מען זאל זען צו געבן כשרות כשר פארן עולם און מען זאל נישט מעוות זיין דין תורות, און פאר די מלמדים און מחנכים זאג איך מען זאל נישט ארויסווארפן קינדער אין חד פון חדר, און. דער אייבערשטער וועט אונז העלפן אז אין זכות פון ר' שמעונ'ן ספר דא יפקון מן גלות, ר' שמעון האט געזאגט אז אונזער עבודה איז אזוי חשוב פונקט ווי די תנאים און די אמוראים, און דער אייבערשטער דארף עס האבן און ער פריידט זיך מיט אונזער עבודה, און ער זאל אונז טאקע העלפן אז זאל מיר שוין דערלעבן, משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. דאס איז געווען די הייליגקייט פון זיין אין מירון פון ל"ג בעומר, יעצט וויל איך רעדן אביסל אז מען דארף זייער אבאכט געבן אז מען פארט און מען קומט,

בקיצור, ע ג רבי יוסי האט גארנישט געזאגט, און רבי שמעון האט געזאגט, הא, זיי האבן געמאכט, זיי האבן געמאכט שווקים צו זעצן זונות. רבי שמעון האט פארשטאנען די וועלט זייער זייער קלאר אזוי ווי עס דארף צו זיין, און וועגן דעם וויל איך ענק זאגן אז עטס גייטס פארן און זינדיגן ווען עטס פארט אויף מירון, שטעכט עטס רבי שמעון. נאכדעם האט ער געזאגט, גשרים בריקן זאלן קאלעקטן טעקס. טאל, מען פארט דורך מרחצאות, לעדן את עצמם, זיי האבן געמאכט פאבליק בעט האוזעס מען זאל מאכן משכב זכר, סאו בקיצור זיי זענען געווען אין צו משכב זכר, און זיי גייען אויכעט אין צו זונות, זיי זענען געווען אין צו משכב זכר אין צו עריות פון נקבות, און ועל כולם האט מען נאך קאלעקטעד טעקס, ממילא אזוי ווי די רוימער האבן דאס געהערט, און וואס האט זיי אזוי געבאדערט? האט זיי געבאדערט ווייל ער האט אויסגעזאגט דעם אמת, יעדער ווער ס'זאגט דעם אמת דארף כאפן א פליק, דאס איז אן עולם השקר, עניוועי. יעצט, איך וויל זאגן, קודם כל ווער ס'פארט זאל זיכער פארן מיט די פרוי, אליינס טאר מען נישט פארן, ס'איז אסור באיסור גמור, קודם ארץ ישראל איז כנען, פול מיט זנות, נאכדעם ארץ ישראל האט נאך א פראבלעם, ס'קומען זיך יעצט צאם מיליאנען מענטשן פון די גאנצע וועלט, און ס'איז א פראבלעם, יעצט דער זלמן לייב'ס זון. חיים הערש איז ארום געגאנגען מען זאל ארויס געבן אן איסור פון צו פארן אויף מירון אזוי ווי ס'איז דאך געאונט ביי די גאווערמענט זיי האבן עס איבער גענומען דארטן דעם הקדש איז במילא הייסט עס אזוי ווי די כותל מערבי וואס די רעגירונג האט איינגענומען יעצט ער האט מסתם זיין אייגענע נגיעות זיינע נגיעות זענען ווייל די תולדות אהרן מאכט א אייגענע הדלקה און ער איז מורא'דיג מצליח יעצט פארוואס האט די תולדות אהרן אנגעהויבן צו מאכן אן אייגענע הדלקה? פלעגט זיך מאכן אין ירושלים, נאר אזוי ווי ער קען נישט שטיין מיטן באיאנער רעבן אויף איין פאדעלען ווייל דער באיאנער רעבע איז דאך פרא מדינת ישראל און זיי נעמען געלט, אזוי איז במילא מוז ער מאכן אן אייגענעם. היינט אבער נעמט דאך שוין תולדות אהרן אויך געלט, תולדות אהרן האט שוין געגראבן טויטע אויכעט, סאו בעסיקלי אונז זעהן מיר שוין נישט קיין חילוק צווישן תולדות אהרן און צווישן באיאנער רעבן, זיי זענען ביידע לויט אונזער שולחן ערוך לינקע. סאו וואס דארפסטו יעצט מאכן אן עקסטערע מדירה? און נאכדעם פארוואס זאל נישט די קנאים מאכן א דריטע מדירה אז ס'זאל נישט האבן קיין השפעה פון די צוויי מדירות? און נאכדעם זאגט ער די מדינה האט אלעס איבערגענומען. די מדינה, לאמיך דיר זאגן, די מדינה לייגט צו צו די עליה פון מירון יעדעס יאר, דאס יאר האבן זיי צוגעלייגט זיבן און צוואַנציק מיליאן שקל, דיווייד דאס ביי פֿיר צי ביי דרײַ און א האלב וועסטו זען אז מ'רעדט דא פון קנאפע זיבן מיליאן דאלער. דאס איז א טוריסט אטרעקשאן, דאס ברענגט. מיליאנס אויף דאלערס די באסעס און די פארן און פון חוץ לארץ און ס'טוט זיך א געפארעכטס און א געקומעכטס און א געקומעכטס און א געפארעכטס און מען פארטיילט דארטן אלעס, עסנס, ס'איז יעצט אויך געווען היינט אין איינע פון די בלאגס איז געשטאנען קלאר אז מ'האט געכאפט אז מ'האט אריינגעברענגט דא טרייפע פלייש, כ'האב ענק געזאגט, מ'דאמפט. אלע טרייפות ביי די חלוקה וואס סאטמאר געט דארטן אין פאר פסח אין ירושלים און אין מירון, מיר האט אמאל פארציילט מירונ'ער רעבעצן, רעבעצן שטערן, זי האט מיר געזאגט אז זי האט געוואלט זיך אונטערנעמען צו זיין אין די קאך צו זען צו ס'איז כשר, זי האט געזען די פלייש וואס מ'האט געברענגט פון א דארף וואו ס'איז נישט קיין שומר שבת, דארט איז עס גע'שחט'ן געווארן, האט זי ארויסגעוואקט. זי וויל נישט מער האבן דערמיט. איך בין נאך פון די אלטע מירונ'ער וואס אונז פלעג מיר פארן יארן צוריק, הלוואי ווען דער אייבערשטער געט מיר א זכי' אז איך קען היינט אויך פארן, אריין קען איך דאך נישט ווייל די רוצחים ווארטן דאך אויף מיין לעבן דארט. איך בין געווען אמאל שבת, ערב שבת קומט צו מיר צו א אינגערמאן, ער זאגט זעסט דא די צוויי בעלזער בחורים, זיי האבן דא א קאר, נישט בחורים זיי זענען אינגעלייט, זיי האבן דא א קאר, און איינער האט געזאגט פארן צווייטן, וועגן כבוד בית בעלז לאמיר ארויפפארן אויף טויט נחום ראזענבערג. און איך בין גראד אנטלאפן אויף טבריה, כ'האב געמיינט ס'איז א דזשאוק, אין אמעריקע ווען כ'בין אהיים געקומען האב איך געהערט אז ס'איז אן אמת'ע זאך געווען, ווען איך זאל קענען זיין אין מירון דאס איז דאך מיין גאנצע חיות געווען אויף א גאנץ יאר, נאר וואס האב איך געזען אז מ'שעכט דארטן טרייפות, יעדער מענטש האט גענומען געשאכטן, כ'דענק אמאל ס'איז געווען דארט איינער א בעל מקובל האט ער זיך גערופן א גרויסער צדיק, כ'דענק אפילו נישט ווי ער האט געהייסן יעצט, און ער האט געשאכטן. איך קען א סכין קען איך בודק זיין הונדערט פראצענט. איז למעשה האב איך געזען אז ס'איז געווען א פגימות, בין איך געלאפן צו רב חזקאל רוט, ער איז איינגעשטאנען לעבן רב חזקאל רוט אין מירון, איך האב געזאגט קום זיי בודק די מעסער, קיצור ער האט בודק געווען די מעסער שוין נאכדעם וואס יענער האט אפגעשאכטן די בהמה און ער האט געשריגן ס'איז נבילה טריפה, דער ספרדישער חכם האט געזאגט אז דו ווילסט נישט איך זאל דיך שעכטן זאלסטו דיר האלטן דאס מויל, איך זאג איך האב עס אליין געזען, נאכדעם איז געווען א גרויסע שחיטה, ווי דו ביסט געגאנגען האט מען געשאכטן, נו. האב איך אנגעהויבן צו מרעיש עולמות זיין, איך בין געווען ביי די רבנות, האבן זיי געשיקט איינעם ר' מחפוד, ער האט די הכשר פון די רבנות, און ער האט דארטן געמאכט אז מען שעכט נאר אויף איין פלאץ און מען איז בודק די בהמות מיט אלעם, יעצט ווייסטו דאך שוין אז דאס איז גוט און נישט גוט, ווייל ווען דער שוחט זאגט אז ס'איז נישט גלאט עסט ער עס עניוועי, ווייל ער איז א ספרדי, דאס געבט ער דאך פאר ר' שמעונ'ען אליין. אמאל זעה איך ווי א פרוי וואשט אום שבת דארטן אינדרויסן די די כלים. זאג איך, עס איז דאך שבת, עס איז דאך זרעיה, זאגט זי, בזכות רבי שמעון, דאס איז עס, מער העכער פון דעם איז שוין נישט דא, ביי די ספרדים, דאס איז א תמימות'דיגע מנהג. סא, סא דאס איז וועגן די שחיטה, יעצט האמער וועגן גלאט צו נישט גלאט, זיי בס ש האלט איך עס מוז זיין חלק, גיי איך צו צו דעם איד און פרעג אים ווען האסטו עס געזאלצן, זאגט ער, אני איך עס נאר על האש, פרעג איך וואס טוסטו מיט די גאנצע בהמה, זאגט ער, דאס פאקט ער איין, ער האט שוין דארטן געברענגט די גרויסע. באקסעס, די אייז באקסעס, און דאס פאקט ער איין, און ער וועט אהיים קומען, געשאכטן האט ער מיטוואך, און עס וועט זיין ביז ער קומט אהיים וועט זיין ערשט מאנטאג, זונטאג אדער מאנטאג, למעשה זאגט ער שם בבית, דארטן טו איך עס אויסזאלצן, זאג איך אים ס'איז דאך נאך דריי טעג, קענסט דאך שוין נישט זאלצן נאך דרײַ טעג, זאגט ער אה לא ידעתי את זה, למה? יש דבר כזה? ער ווייסט אפילו נישט. זאג איך אים דו ביסט מחיוב דאס גאנצע צו עסן נאר צלי? זאגט ער מה השתגעת אני אכול את כל זה צלי? בקיצור, דארט האט זיך אפגעטוהן אזאלעכע עבירות, אזוי גרויס און הייליג ווי רבי שמעון איז, אזאלעכע עבירות האט זיך דארט אפגעטוהן מיט מאכלות אסורות, מיט ביאות אסורות. ס'דא א פרשה יעצט, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען, ווייל די מינוט איך הייב אן צו זאגן נעמען הייבט זיך אן מיט דיסקלעימערס, איך וויל נישט זאגן קיין נעמען. פאראיאר אין מירון לג בעומר איז געווען איינער פון די גרויסע עסקנים וואס זיי טוען דארט, און ער האט בועל געווען מפתה געווען אן אשת איש, און וויאזוי די אשת איש איז צו אים געקומען אין פינף מינוט ער זאל זי מפתה זיין, ער שטינקט דאך, ער האלט דאך אינמיטן ארבעטן אין די מטבח אין די קאך, איז האב איך זיי דעמאלטס געזאגט, דאס איז געווען אן אלטע ליבע, נאר זי קען דאך נישט אוועקלויפן פון איר מאן מיט די פינף קינדער, זאגט זי אני נוסעת לרבי שמעון, פאר צו ר' שמעונ'ען, לאזט זי דער מאן, ער מיינט דאך אז ס'איז די גרעסטע מצוה אין די תורה, זי איז לאנג נישט געפארן צו ר' שמעונ'ען. זי איז שוין געפארן צו אים און זי האט זיך שוין אפגעשמועסט, צימערן איז דארטן דא, מען איז דאך דארט א גאנצע נאכט, מען זאגט צוויי מאל אויס תהלים, און דערווייל האט זי נעבעך געזינדיגט, און מ'האט זי געכאפט ארויסקומענדיג פון די הכנסת אורחים, און ק א ל ו האט מען מיך געקאלט אז ס'איז געווען א גט, זי האט מודה געווען, דאס איז געווען א מפתה. נישט קיין אונס, און ס'האט זיך נעבעך געמוזט גט'ן פון איר מאן, ווייל ס'איז נישט דא אזוי ווי דא, דא איז געגאנגען דער יאקאבאוויטש'ל, האט מפתה געווען אן אשת איש, און נאכדעם האט ער געוואלט מיט איר וואוינען, זי האט זיך געגט האט ער געוואלט מיט איר חתונה האבן, מ'האט אפגעקאלט דעם ירושלימ'ער רב, העי, דאס זאל נישט געשען ווערן, געטוהן ווערן, דעמאלטס איז נאך געווען דער ירושלימ'ער רב ר' משה אריה פריינד, על כל פנים, זאלט נישט מיינען אז דער בעל דבר לעבט נישט דארט. דער בעל דבר איז דארט פונקט אזוי גרויס ווי די קדושה, אזוי גרויס איז די קליפות, און דווקא ווייל מען קען האבן א תיקון אויף אלע חטאים פון א גאנץ יאר, איז דווקא וועגן דעם איז דארט דא א גרויסע נסיון, יעצט ס'קומען דארטן מענטשן מיט אזאלעכע געצעלטן, און ווייסט מען שטעלט אויף אזאלעכע טענטס, זיצן דארטן בחורים, מען טוט אפ כל דבר אסור, נאובאדי ריעלי קעירס, זענען דאך יעצט אין מירון, כ'מיין זענען דאך אויף א טקס, אויף א חוויה, ס'איז דא איין צימער דארט אויבן וואס איז באקאנט וואס איינער פון די פירער פון די הכנסת אורחים האט, ער איז אזא מנוול אזא חזיר אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. נאכדעם איז דא אנדערע צענדליגע נעמען נאר איך וויל נישט יעצט ארויסלייגן עס ווייל ס'איז נישט ס'איז יעצט נישט וויכטיג עס צו זאגן און נאכדעם נעמען דיסקלעימערס און יענער זאל זאגן ס'איז נישט אמת. רבותי, וואס אונז ווייסן, מ'טוט זיך דארט אפ כל דבר אסור. כ'וויל אייך פרעגן. גייט דארטן אינעם דארף, פיר פון די בחורים דינגען א צימער, און טאמער ווילן זיי מאכן זנות באצאלן זיי פאר די דריי פיר בעטן, צוויי בחורים, ווער ווייסט פון זיי, ווער האט אויף זיי קאנטראל? יעצט ווען א בחור פארט אוועק פון ישיבה סתם אזוי האט מען א קאנטראל, אבער אז ער פארט צו ר' שמעון איז עס דאך די בעסטע זאך, סאו ס'איז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ס'איז געווען דער הייליגער חתם סופר האט א גאנצע אריכות וועגן נישט פארן אויף מירון. ער זאגט ס'איז א נייער יום טוב וואס מ'האט געמאכט מיט פארברענען קליידער. ס'איז אין תשובות חתם סופר יורה דעה סימן רל ג. ער זאגט דארטן דער הייליגער חתם סופר אמנם ידעתי שעכשיו אכשר דרא, איך ווייס אז ס'איז געווארן אכשר דרא וממרחק יבואו ידרשו את ה' בעיר הקודש צפת ביום ל ג בעומר בהילולא רבי שמעון בן יוחאי זכרונו לברכה ואם זאגט ער כי כוונתם לשם שמים ס'איז דאך זיכער לשם שמים ושכרם רב בלי ספק.

אבל זאגט דער חתם סופר מטעם זה בעצמי הייתי אני מן הפרושים, איך וואלט נאך געווען פון די פרושים, כבן דרוסאי, שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם, איך זאל, איך וואלט נישט געוואלט זיצן און משנה זיין זייער מנהג אין זייער פנים, ושלא ארצה להתחבר עמהם בזה. זאגט, און זאגט דער חתם סופר כי כבר כתב הפרי חדש אין אורח חיים סימן תצ ו על מקומות שעושים יום טוב ביום שנעשה להם נס, ס'איז דא מענטשן וואס עס איז געמאכט א נס מאכן זיי יום טוב, זאגט ער, דער פרי חדש מהא דאמרינן בפרק קמא אין מסכת ראש השנה, קמייתא בטול אחרינא מוסיף, בתמיה, די אלטע ימים טובים געבט מען זיך אזוי נישט אינגאנצן אבאכט, און נייע וועלן מיר אונז צולייגן. און בכלל, זאגט דער פרי חדש, האיך אפשר לקבוע מועד שלא נעשה בו לו נס? ווי קענסטו מאכן א מועד אויף א זאך וואס איז נישט געשען א נס, ולא הוזכר בשס ובפוסקים בשום מקום, שטייט אין נערגעץ נישט אין שס און פוסקים אז ס'איז געווען דעמאלטס לג בעומר אז האבן אויפגעהערט צו שטארבן, ביותר מזה לעשותו יום שמחה והדלקה, ובמקום ידוע דווקא, שיהא תל תלפיות שהכל פונים לשם, יעדער זאל דארט קומען, לא ידעתי אם רשאים לעשות כן, אזוי ברענגט דער הייליגער חתם סופר פון פרי חדש. אבער דער אמת איז אזוי, דער גאנצע ענין פון לג בעומר איז יום. שמת בו ר' שמעון, ס'דא א ס'דא אין די מינכן שס וואס ס'האט פון די כתב יד שטייט נישט יום שמת בו נאר יום ששמח בו, שין מם חית איז שין מם תיו, ס'איז ער ווייסט נישט צו ס'מאכט שמת צו שמח, ער האט זיך געפרייט ווייל ער האט מגלה געווען די אידרא. נאכדעם דער ענין אז לג בעומר אז ס'איז געשען ר' שמעונ'ען א נס איז דאך נישט ארויס פון די מערה לג בעומר, עניוועי דאס איז דער הייליגער חתם סופר יעצט מ'דערציילט איך געדענק עס פון א בחור. ניין, איך בין געווען א בחור אין ארץ ישראל, אבער ס'איז געווען פאר מיינע צייטן, ס'איז געפארן די פרעשבורגער ישיבה געפארן אויף מירון ל ג בעומר, און דער, ס'איז געווען דעמאלטס איז מען נאך נישט געפארן מיט א באס נאר מיט אזא משאית מיט א לאסט מאשין, ס'האט זיך איבערגעקערט און אלע בחורים, געווען אכט שטיק, זענען גע'הרג'עט געווארן. על כל פנים, דער חתם סופר האלט אז מ'האט נישט געדארפט מאכן די אלע זאכן. יעצט, מ'זאגט נאך פונעם הייליגן רבי'ן, פון אונזער רבי'ן, זאגט מען נאך א מורא'דיג ווארט. זאג נאך אז דער רבי האט אמאל געזאגט אז. ווען מען וואלט ווען גע. דער חתם סופר וואלט ווען געפילט וואס ס'טוט זיך דארט לג בעומר, וואלט ער נישט אזוי גערעדט. דער ארי הקדוש פלעגט פארן אויף מירון, אלע גרויסע צדיקים, דער בית יוסף, און ער שרייבט דארט מ'איז געזעסן א וואך צייט, מ'האט עוסק געווען אין חצדי חקל, מ'האט עוסק געווען אין סודות איבער סודות התורה, די שכינה הקדושה איז אליין אראפגעקומען און זי האט אויסגעזאגט סודות, אזוי שטייט אינעם בריוו פון דער של ה הקדוש ברענגט עס צו פון ר' שלמה אלקבץ. ס'איז געווען דארטן זאכן, ס'איז אראפגעקומען פייער פון הימל, דער אור החיים הקדוש איז געגאנגען אויף אלע פיר, אויף אלע פיר, די הענט מיט די פיס איז ער ארויפגעקראכן, ער האט געזאגט אזא קדושה ברענט דארט קען נישט גיין אפילו, שטעל דיר פאר וואס דארט האט זיך אפגעטון, היינט האט מען געמאכט דערפון א טקס, דער פריעריגער זוויהלער רבי, נישט רבי שלומקעלע, דער פריעריגער, איז, מען האט אים מסביר געווען, ער האט געהאט א, ער האט א ישיבה געהאט, ער לעבט שוין נישט, ער האט א ישיבה, די זוויהלער ישיבה, האט מען אים געזאגט, אה, מען זאל מאכן זיכער, די בחורים זאלן פארן אויף מירון, מען ווער, מען טוט זיך דארט. און פועל'ן אויספועל'ן אלעס גוטס, האט מען געזאגט צו די מעשה פונעם ריזשינער, ער האט אמאל געטראפן אן ארץ ישראל'דיגער איד איז געקומען אויף ריזשין האט אים געפרעגט וויאזוי זעהט אויס לג בעומר ווייל דער ריזשינער האט אפגעקויפט די חזקה, זיינע אייניקלעך צינדן דארטן די הדלקה, און דעם היינט דער באיאנער רבי איז זיין אייניקל צינדט ער די הדלקה, האט מען געזאגט דעם האט דער איד געזאגט פארן ריזשינער, ס'זעהט אויס אזוי, אינעווענדיג אין די מערה איז יום כיפור, און אינדרויסן איז שמחת תורה. און מען האט געוואלט אינפלוענסן, קאנווינסן, אז דער זוויהלער רבי זאל שיקן די בחורים אויף מירון לג בעומר, האט דער זוויהלער רבי געווען א שארפער איד זאגט ער אזוי, אינעווענדיג איז יום כיפור און אין די הויזן איז שמחת תורה, רבותי ס'טוט זיך דארט אפ אזויפיל זנות אז ס'איז אלו ואלו דברי אלקים חיים, דער חתם סופר איז אויך גערעכט אז מען דארף היינט נישט גיין, ס'איז נישט די אמאליגע צייטן, מען גייט ארויף אויפן בארג מען קלאפט אריין אין מענטשן, דעם בארג אראפ קענסטו נישט. ביסט אין א סענדוויטש, קומען טויזענטער מענטשן גייען אראפ אפילו א גאנצע נאכט, דו מוזט דיך אריינשטופן אין א פרוי און אין א יונגל און אין אן אשת איש און א בתולה, ס'איז נישט מעגליך מען זאל ארויפגיין אדער אראפגיין מען זאל נישט זיין אינעם סענדוויטש סיסטעם, איך זאל זאגן אז דאס האט רבי שמעון געמיינט? נע, איי וואלד טינק טווייס אבאוט איט. איז דאך שוין רב אלישיב גערעכט, זאגט ער איך אין מירון בין קיינמאל נישט געווען, איך ווייס נישט ווי ס'זעהט אויס, איך וויל מירון נעם איך די גמרא, רבותי, ס'איז א שרעק אז מען לאזט די מענער פארן אליינס, ס'איז די גרעסטע האר האוזעס, די גרעסטע מערות פריץ, און רבי שמעון אליין האט עס געזאגט, רבי שמעון האט געזאגט, זיי האבן מתקן געווען שווקים להושיב בהם זונות, רבי שמעון האט ארויס געהאט דעם דור זייער זייער קלאר, זייער קלאר האט ער ארויס געהאט, רבי יודא קוקט שיינע שווקים, מארקעט פלעצער, הע הע, ס'איז דא א ריזן פאר דעם, ס'איז דא דארט זונות. און זיי האבן מתקן געווען מרחצאות, לעדן בהם עצמן צו מאכן משכב זכר, דעטס וואט איטס אלל אבאוט. עניוועי, מען דארף זייער וואטשן די מענער אז זיי פארן אליין. אליעזר קעסטנבוים דער גרויסער צדיק וואס קען זיין ער איז געווען דער וואס איז אינוואלווד דירעקט אדער נישט דירעקט אין דעם שטארק ער האט אים דערהארגעט. איז ער גייט געבן דארטן א גאנצן טאג צו עסן און צו טרינקען, און ער האט שוין געמאכט שלום מיט ר' חזקל רוט, אמאל זענען זיי געווען צוקריגט, היינט מאכט מען עס אין איין טשארטער מאכט מען דאס גאנצע, און שבת געבט מען דארט צו עסן, כלל ישראל איז אין א מורא'דיגן שמאלן מצב אז זיי מוזן אנקומען צו דעם נואף און צו דעם רוצח'ס געלט, ס'איז אנבעליוועבל, נאר וואס די מדינה געבט אויך געלט, דאס איז אויסגעהאלטן פון משרד התיירות, און מען שיקט אריין מיליאנען, און מען וויל אז ס'זאל זיין זנות, ס'זאל זיין. ווי מען רופט עס א מעלטינג פאט ענד דעטס וואטס העפענינג און ס'איז די גרעסטע מקום זימה היינט וואס ס'איז דא און ס'געשעהט כסדר עקסידענטס, עקסידענטס, עקסידענטס מיין איך מען טרעפט זיך דארטן פרעמדע אשת איש'ס האבן א וועג וויאזוי אוועקצוגיין פון שטוב אויף א נאכט צו אויף א טאג און דאונט לעט איט. ווילסט נישט? גיי מיט מיט דיין ווייב. און די זעלבע מיטן מיט די פרוי, גיי מיט מיט דיין מאן. לאמיר נישט מאכן ר' שמעון'ס הילולא צו ר' שמעון'ס יום ששמח בו ר' שמעון, לאמיר דאס נישט מאכן פאר א מקום זנות און פון א זמן פון זנות. און לאמיר נישט עסן די אלע הכשרים, איך זאג אייך נאכאמאל, די אלע הכשרים וואס מען געט דארטן זענען די טרייפענסטע פליישן וואס מען באצאלט ביליג, און מען קען נישט, ווי מען זאגט, געבן פארן עולם טייער פלייש, פרעס, נא, הכנסת אורחים, פערלמוטער, קארלבאך, אלעס איז די זעלבע. איך געדענק איך בין אמאל געווען, איך אליינס בין געווען אמאל, איך בין געשלאפן אויבן דארטן ביי די הקדש, עס איז געווען דארטן א בחור און א יונגל איז אויך געשלאפן אינעם זעלבן צימער, נישט אויבן גאנץ אויבן נאר ס'איז דא דארט ווי ס'איז דא דעם שרגי שרגי שניצער ער האט דארטן זיין הכנסת אורחים דארט איז דא א גרויסע צימער און דארטן זענען אסאך מענטשן געשלאפן שבת נאכמיטאג איך לייג מיך אראפ קומט א עלטערער איך ווייס מסתמא א דרייסיג יעריגער און הייבט אן צו פאטשקענען איך וויל נישט זאגן קיין נעמען ווייל יענער שוין לאנג נישט האבן חתונה געהאט. כ'האב גראד אנגעהויבן צו שרייען דו חזיר דאס נאך געווען פאר איך האב געפירט די מערכה והיא לא היה יסוכו עידו הנודעים דאס נאך געווען פאר איך האב נאך גע איך האב נאך נישט געוויסט אז דער אייבישטער האט וועלן אז איך זאל מאכן א תיקון הדור וועגן די משכב זכרים און און מאנס זיין קינדער איך האב נישט געוויסט נאך איך בין נאך געווען דעמטס אינעסענט כ'האב אנגעהויבן צו שרייען אויף יענעם שפעטער בין איך צוגעגאנגען צום טאטען פון דעם יונגל, איך האב געזאגט זאלסט וויסן דאס און דאס איז געשען, דער טאטע האט אהערגערופן דעם יונגל, ער האט אים געזאגט זייער שיין מוסר, איך האב באמת הנאה געהאט, און ער האט אים אויסגעלערנט, קיינער טאר דיך נישט פאטשקענען, רבותי, דאונט טראסט עניבאדי. און נאכדעם דארף מען וויסן אזוי, די קינדער גייען יעצט און שטעלן צוזאם די הדלקות, מען דארף וואטשן אז ס'זאל נישט ארויסקומען קיין. פראבלעמען ס'זאל נישט חלילה פלאצן עפעס, דא ביי אונז האט איינמאל געפלאצט ביי די הדלקה האט געפלאצט א ערעסאל קען און איינער האט פארלוירן אפאר פינגער, מען דארף אנזאגן די קינדער זאלן שטיין ווייט פון דעם פייער, מען זעהט עס איבעראל אייניג עניוועי, און מען דארף זייער שטארק אבאכט געבן אויף אלעם וואס ס'געשעט, און נאכדעם דארף מען אויכעט אבאכט געבן אז ס'קומען אזויפיל תיירים, טוריסטן, ס'דרייען זיך דארטן אסאך חזירים. אין ארץ ישראל איז פונקט ווי אין אמעריקע, ס'איז פול מיט חזירים, דאס וואס מ'כאפט נאך נישט אזוין פיל, דאס איז נישט ווייל מ'דארף יעדן כאפן, מ'דארף געבן א שטארקן ווארענונג, רבותי דער מצב איז זייער אנגעשטרענגט, יעצט איז אויך געווען אין ארץ ישראל א מורא'דיגער אומגליק, מ'האט איינגעזעצט א אינגערמאן, אויכעט א מלמד פון קינדער, ס'איז דא יעצט אין מאנסי אן ערנסטע פראבלעם וואס מ'זוכט א אינגערמאן, מ'האט א פיקטשער פון אים, ער האט זיך אריינגעזעצט אין א קאר מיט א מאדערנע פרוי און ער האט איר געוואלט בועל זיין און זי האט אים ארויסגעווארפן, און. די ווידיאוס, מען האט אויפגעפיקט די ווידיאוס פונעם שאפינג סענטער אינמיטן טאג כחום היום, זיי שעמען זיך נישט, ווען יענער איז קראנק יענער האט א א שרץ במוחו דאס הייסט א בילעס רייסן, ער איז סיק לא עושה דבר, דעמאלט זעהט ער גארנישט, אזוי האבן מיר אונז מקובל פון דעם קלייענט, דער קלייענט האט אונז געזאגט זאלסט וויסן ווען איך טרעף מיין טארגעט זעה איך נישט קיין מאנסי באס, איך זעה נישט קיין בחורים, איך זעה נישט קיין קינדער, איך זעה נישט קיין תורה חלילה, און איך זעה נישט קיין באשעפער חלילה, איך בין לאסט, סאו איך וויל בעטן דעם עולם. מען זאל באהערשן די קינדער, ס'איז אזא טאג ווי חול המועד, עס איז נישט דא קיין חדר, און מען זאל זען אז ס'זאל זיין סעיף, סיי פאר די עלטערן און סיי פאר די ווייבער און סיי פאר די קינדער, פאר יעדן זאל זיין א טאג פון א סעיפטי, און נישט חלילה ס'זאל געשען אומגליקן, מען פארט אויפן באס און מען פארט מיט פרעמדע מענטשן, מען טאטשט דיך, ווייס איך טאטשן דיך היינט נישט פון די גרויסע עבירות אויפן באס.

דאונס האט מען פיל, דער'ס נאטינג טו טאלק אבאוט, דוב הייקינד איז געווארן די נייער דיסטריקט אטוירני, און מיסטער טאמפסאן כאפט נאך נישט וואס זיי טוען מיט. פאר טשארלס הייענס האט מען כאטשיג געמוזט באצאלן, איהם ווייס איך נאך נישט צו ער כאפט וואס מען טוט מיט איהם, ווען זיי האבן פינישט מיט איהם וועט ער זיין זייער אין א שלעכטן שעיפ, באט עניוועי אונז פייט מיר ווייטער ס'נישט געפערליך האב מיר דורכפעלער. שניצלער האט געוואקט,, ער האט גענומען דעם ירושלימ'ער אינגערמאן מאשקאוויטש האט דוב הייקינד געשריבן א בריוו אונז האמיר דעם בריוו, ער ווייסט נאך נישט אז אונז האמיר עס, אבער אונז האמיר עס, געשריבן א בריוו אז מיסטער טאמפסאן זאל אים ארויסלאזן, אז ס'איז נאר א גט אישו מיט א מעשה א בוידעם, אונז האמיר אונזערע אפס ענד דאונס, אונז העמיר אייביג האבן אפס ענד דאונס, ברוך מרדכי הייסט עס אז ער גייט צוריק אין דזשעיל, אבער רעגארדלעס, איך האב געזאגט שוין יעצט, ווען ברוך מרדכי גייט שוין וואקן היינט אין די גאס, ער האט שוין. געהאט אזא מין פאנישמענט אז קיינער טרויט זיך שוין היינט נישט צו רירן אן, צו טאטשן א קינד. ער איז געזעסן א יאר האוז ארעסט, א יאר איז ער געזעסן אין תפיסה, האט אים געקאסט פיר פינעף מיליאן דאלער לויער געלט, נאכדעם האט ער געמוזט באצאלן פאר ביידע וויקטימס, פאר איינעם זעקס הונדערט און פופציג טויזנט פארן צווייטן אכט הונדערט טויזנט, דאס אלעס קומט נישט צו פיס רבותי, דאס מוז מען צאמשטעלן, קיינער אין זיין נארמאלן שכל גייט היינט נישט טאטשן א קינד, און די מעין טינג איז וואס איך האב געוואלט פון מיין גאנצן האטליין איז געווען איין זאך. אווערנעס, מ'האט געמוזט אויסלערנען דאס קינד קראס עט גרין ענד נאט אין ביטווין, ווען ס'איז גרין די לייט מעגסטו קראסן און ווען ס'איז נישט גרין טארסטו נישט קראסן, סאו וואס גיימיר יעצט טון? מ'מוז אויסלערנען דעם קינד, ליסן, דיין באדי דעוועלאפט זיך, די הייבסט אן צו באקומען ספערם, די מיידל הייבט אן צו באקומען פיריעד, און דאס אלעס טוט סטרעטשן די באדי, סאו ס'מאכט א ווערי העווי טשעינדזש אין. די יומען באדי, און ס'האט צו טון מיט די נערוון, מאכן צו צוטון די נערוון, צו פעבריקעיטן די דם נידות און צו פעבריקעיטן די ספערם, דאס אלעס האט צו טון מיט א דעוועלאפמענט פון די באדי, און נאכדעם הייבן אן די ברעסט צו וואקסן, די מיידל שעמט זיך, זי ווייסט נישט צו וועם צו רעדן, אלל דיס טינגס העוו טו בי טאוט די רייט וועי טו טשילדרען, און דעמאלטס וועט אונז דער אייבישטער העלפן אז מ'וועט קענען זיין אפגעהיטן פון די חזירים, והא ראי', אונז האמיר אסאך ווייניגער קעיסעס ווי מ'האבן געהאט אן עוורידזש יאר. די שומרים זאגן מיר, זיי האבן דאך שוין נישט באקומען אלע קעיסעס, זיי האבן דאך אלעס געטרייט צו באהאלטן, די שומרים זאגן מיר, איטס פייוו פערסענט פראם וואט איט יוזד טו בי פאור פייוו יערס עגאו. די איבריגע פינף און ניינציג האלטן די הענט ביי זיך, זיי נעמען נישט קיין טשענס. נו, ברוך השם, דעטס אן אקאמפלישמענט. שניצלער האט געוואקט? הע, דאנט ווארי, מ'עט אים נאך כאפן ערגעץ, וואטש און זי, ווייל אזוי ווי די נערוון האבן אים געשפילט ווען ער האט מיך געזען, עט עס אים נאך שפילן אן אנדערס מאל אויכעט. באט וועגן דעם ווער מיר אונז נישט דיסטרעקטעד, אן די לאנג ראן, א מענטש האט סטאקס, סגייט ארויף סגייט אראפ, גאלד זילבער, ארויף אראפ ארויף אראפ, אן די לאנג ראן קוקט ער אזוי ס'איז דורך א יאר, כ'האב אריינגעלייגט אזויפיל געלט, כ'האב געמאכט זעקס מאל אזויפיל, כ'האב זייער שיין געמאכט. עניוועי, רבותי, יו העוו טו טיטש יור טשילדרען You have to make sure, דיין ווייב פארט נישט אליין אויף מירון, און דו פארסט נישט אליין אויף מירון, און דו פארסט אין ערגעץ נישט אליין. ס'קען גאר נאך זיין דיין מאן נעמט א טיקעט ער פארט אויף מירון און ער קומט אן אין דייטשלאנד אין וויסבאדן דארטן וואו ס'איז א געי סיטי. שוין געהאט אמאל אזא פאל וואס איז אין אומאן. די זעלבע פאל האב איך געהאט, א פרוי האט באקוקט איר מאנ'ס קרעדיט קארד, ער איז אינגאנצן אין אומאן נישט געווען, ער איז געווען אין וויסבאדן אין א האטעל מיט א חבר, און ביידע האבן געזינדיגט מיט משכב זכר. סא און אויך ווען מ'פארט אויפן פליגער. נישט צו זיצן לעבן א פרעמדע פרוי, נישט צו זיצן לעבן א מיידל, און אוודאי נישט לעבן א בחור, ווייל אינמיטן שלאפן ווען עס וועט ער ארויפפאלן די הענט אויף זיין ערווה און ער וועט זיך נעמען שרייען גייסטו אין דזשעיל. סאו רעדער בי קערפול דען סארי. זייטס אלע געזונט, פועל'ט זיך אויס אלעס גוטס און האטס מיך אויך אינזין, איך וואלט זייער שטארק געוואלט דער אייבערשטער מיר העלפן איך זאל קענען פארן, נאר איך קען נישט פארן. אה וועסטו פרעגן ביסט א סאטמארע תלמיד ווי קומסטו צו פארן אויף מירון, כ'וועל דיר זאגן אין אמת'ן האב איך געהאלטן מען טאר נישט פארן נאר כ'האב געזען חיים לייב פיליפ מיט אלע זיינע קינדער זענען געפארן, און ווען דער ירושלימער רב איז געווען אין פלארידע איז ער אויך געפארן מיט אלע קינדער, סאו אויב ער איז דער דיין פון סאטמאר און ער מעג פארוואס זאל איך נישט טארן, איך בין דאך נישט דער דיין פון סאטמאר, סאו עס איז אלץ א באנטש אוו פעיק פאוני פראדס די אלע חברה, חוץ פון אלע פרייליך און די גבאים אין קול טיף.